השלמת פרשת כי תצא, מען האלט קאפיטל כ ג, פסוק י, זאגט די הייליגע תורה כי תצא מחנה על אויביך, אז ס'וועט ארויסגיין א לאגער פון סאלדאטן אויף דיינע פיינט מלחמה צו האלטן מיט זיי, ונשמרת זאלסטו דיך אפהיטן מכל דבר רע פון יעדע שלעכטע זאך, דער בכור שור זאגט אז דאס מיינט יעדע מיסע זאך, ווי די פסוק רעכנט אויס, א בעל קרי זאל ארויסגיין פון די מחנה, צואה זאל מען פארדעקן, און בפשטות מיינט עס פון יעדע עבירה וואס די תורה האט גע'אסר'ט, וואס מען דארף אייביג נזהר זיין אין דעם, אבער נישט אייביג ווערט מען געשטראפט אויף יעדע דקדוק קל, און אפילו אויב יא, קען עס זיין א לייכטע עונש, אבער אין א צייט וואס מען געפינט זיך אין א סכנה, זאגט רש י כי תצא וגומר ונשמרת, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ווען מען געפינט זיך אין א מלחמה צייט, דארף דאך יעדער האבן גרויסע זכותים ניצל צו ווערן, ממילא דארף מען סאך מער נזהר זיין אפילו אין קליינליכע דקדוקים, ווי דער אור החיים הקדוש שמועסט עס אויס, פון יעדע קלייניגקייט, חזל דרש'נען מכל דבר רע אפילו א דיבור רע זאל מען נזהר זיין און נישט עובר זיין דערויף, דארף זייער אכט געבן ווייל דער שטן איז מקטרג, און בשעת הסכנה דארף מען זייער אסאך זכותים ניצל צו ווערן, דער רמבן שמועסט אויס אז די סדר פלעגט זיין. ווען מען פלעגט ארויסגיין אין א מלחמה איז אפילו מענטשן וואס געווענליך זענען זיי סאלידע מענטשן, בטבע זענען זיי בעלי רחמנות, אבער איינמאל מען ווערט איבערגענומען פון די מצב פון א מלחמה הייבן זיי אן צו רויבן און פלינדערן און טון פארשידענע מעשים אשר לא יעשו, די ערגסטע זאכן טוען זיי עובר זיין בשעת א מלחמה, ממילא קומט די פסוק זאגן אז מען דארף זייער אכט געבן ווען אידישע קינדער גייען ארויס אין א מלחמה, זאל מען זיך נישט אויפפירן להבדיל ווי די אומות העולם, נאר מען זאל זיך זיין אפגעהיטן זייער שטארק אין יעדע זאך. פסוק י א. כי יהיה בך איש אז ס'וועט זיין ביי דיר א מענטש אשר לא יהיה טהור וואס ער וועט נישט ריין זיין מקרה לילה פון א טרעפינג פון ביינאכט און הוא הדין בייטאג ווי רש י זאגט אז מען רעדט פון א געווענליכע אומשטענדן ויצא אל מחוץ למחנה זאל ער ארויסגיין אינדרויסן פון די מחנה לוויה וואס דאס איז אין די צייטן פון די משכן, דארט ווי די לוויים האבן געוואוינט ארום און ארום, אין די צייטן פון בית המקדש מיינט עס, פון די גאנצע הר הבית, לא יבוא אל תוך המחנה, ער זאל נישט אריינקומען אין די מחנה לוויה, און כל שכן אין די מחנה שכינה. זאגט רש י, מקרה לילה, דיבר הכתוב בהווה, די פסוק רעדט פון געווענליכע פעלער וואס ס'טרעפט זיך ביינאכט. ויצא אל מחוץ למחנה, זו מצוות עשה, דער מענטש האט א מצוות עשה ארויסצוגיין, לא יבא אל המחנה, זו מצוות לא תעשה, ער האט א לאו ער טאר נישט אריינגיין, ואסור ליכנס למחנה לוויה וכל שכן למחנה שכינה. איז באמת, דאס איז אויכעט א זאך וואס איז נוגע, ס'גייט אן אייביג, נישט נאר בשעת מלחמה, נאר בשעת אידן געפינען זיך אין א מלחמה, האבן זיי דאך דעם ארון מיט זיך, ווי ס'שטייט שפעטער אין פסוק כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך, ממילא האט עס א דין אזוי ווי א מחנה שכינה, דארף מען מער נזהר זיין דעמאלטס, זיך נישט געפינען צווישן עולם בשעת מ'איז טמא טומאת קרי. פסוק י ב, והיה און עס זאל זיין לפנות ערב, פאר נאכט, ירחץ במים זאל ער זיך וואשן, אין וואסער, זאל זיך טובל'ען אין א כשר'ע מקווה, וכבא השמש, ווען די זון וועט אונטערגייען, יבוא אל תוך המחנה, דעמאלטס מעג ער שוין אריינקומען צוריק אין די מחנה. זאגט רש י והיה לפנות ערב, באמת מעג ער זיך טובל'ען א גאנצן טאג, אפילו עס פארנאכט, אפילו אינמיטן טאג, נאר וואס דען, סמוך להערב שמשו יטבול, עצה טובה זאגט די תורה אז מען זאל זיך טובל'ען נאנט צו זון אונטערגאנג, שאינו טהור בלא הערב שמש, ווייל מען ווערט דאך נישט טהור אן קיין הערב שמש, און אויב מען וועט זיך טובל'ען אינמיטן טאג, קען מען דאך נאך צוריק טמא ווערן, ער קען דאך נאך נאכאמאל אדורכפאלן מיט טומאת קרי, און ער וועט זיך מוזן איבערטובל'ען, ממילא זאגט די פסוק, ס'א שאד און ווארט אויס, טובל דיך הערשט פאר הערב שמש, און גלייך עסטו האבן הערב שמש און עסט ריין זיין. פסוק י ג. ויד און א פלאץ תהיה לך זאל זיין צו דיר מחוץ למחנה אינדערויסן פון די גאנצע מחנה ישראל, ויצאת שמה חוץ, דו זאלסט דארטן ארויסגיין, אויב א מענטש וויל ארויסגיין מי רגלים, אזוי חזל זעצן איין אז די פסוק וואו ס'שטייט נישט וואס מ'דארף צודעקן, דא רעדט מען פון מי רגלים, וואס מ'דארף נאר ארויסגיין אבער מ'מוז עס נישט איבערדעקן, איז ווען מ'געפינט זיך, אין די מחנה ישראל איז נישט קיין כבוד, די פלאץ וואס איז ארום גענומען מיט די ענני כבוד אז מען זאל דארטן ארויס גיין, נאר מען דארף ארויס גיין פון די מחנה ישראל אינדרויסן פון די וואלקענעס און דארטן קען מען ארויס גיין אויף מי רגלים. זאגט רש י ויד תהיה לך כתרגומו אזוי ווי די תרגום זאגט, ואתר מתקן יהא לך זאלסט האבן א ספעציעלע צוגעגרייטע פלאץ, כמו אזוי ווי מען טרעפט איש על ידו, מען רעדט דארט פון די דגלים וואס האבן זיך געצויגן, יעדע שבט אויף די פלאץ ווי ער איז געווען בשעת'ן זיך רוען, האט מען זיך אויכעט אזוי געצויגן, זעהט מען אז ידו מיינט א פלאץ. מחוץ למחנה מחוץ לענן, אינדרויסן פון די וואלקן, אנדערש ווי די מחנה וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע צוויי פסוקים, ווייל דארט האט מען גערעדט פון מחנה לויה און מחנה שכינה, אבער דא רעדט דאך די תורה צו יעדער איד אז אויב ער וויל ארויסגיין מוז ער ארויסגיין מחוץ למחנה, מיינט דאך עס מחוץ למחנה ישראל אויכעט, אינדרויסן פון די וואלקענעס. פסוק י ד, די פסוק רעדט ווען איינער וויל ארויסגיין אויף גדולים. דא איז שוין דא א מצוה צוצודעקן אויכעט, ויתד און א נאגל תהיה לך עס זאל זיין צו דיר על אזנך, אויסער דיינע אנדערע כלי זין, והי' און עס וועט זיין, בשבתך חוץ, ווען דו וועסט זיצן אינדערויסן און ארויסגיין אויף גדולים, וחפרתה בה זאלסטו גראבן מיט דעם נאגל,

און באמת גייט דאך עס ארויף אויף א שעת מלחמה ווי די פרשה האט אנגעהויבן אז מען רעדט פון א מחנה וואס גייט ארויס אין מלחמה על אויביך וואס דעמאלטס האט מען דאך מיט זיך דעם ארון וואס משה רבינו האט געמאכט וואס דאס פלעגט ארויסגיין מיט זיי אויף מלחמה הייסט דאך עס א הייליגע פלאץ די שכינה רוהט דארטן האבן זיי געדארפט ארויסגיין אבער מען לערנט פון דא ארויס אז הוא הדין ווען א מענטש וויל לערנען, וויל דאווענען, טאר ער נישט האבן אין זיינע ד' אמות, אדער ווי ווייט זיין אויג זעט, די שמוציגע אפפאל, ווי דער רמבן זאגט, אז יעדע מיסע זאך אז מען קוקט דערויף, ברענגט עס אריין א גנאי אינעם מענטש, ס'שטערט די כוונה, מ'קען נישט אזוי דאווענען, מ'קען נישט אזוי זיין דבוק אינעם אייבערשטן, אז מ'דעקט עס צו איז שוין גענוג, ס'איז נישט אזוי ווי אנדערע טומאות וואס איז בוקעת ועולה, דאס טאר נישט זיין פארנט פונעם אויג, מ'טאר עס נישט זען, אז ס'איז צוגעדעקט איז שוין גענוג. פסוק ט ו, זאגט ער די טעם אויף די פריערדיגע פסוקים, כי השם אלקיך ווייל דער אייבערשטער דיין באשעפער מתהלך גייט בקרב מחניך, אינמיטן דיין מחנה, ער גייט מיט מיט דיר, להצילך דיך צו ראטעווען, ולתת אויביך לפניך און צו געבן דיינע פיינט פאר דיר, אז זיי זאלן האבן א מפלה, וויבאלד זיי האבן זיך אויפגעפירט מיט די מעשים תעתועים, מיט די אומווערדיגע זאכן וואס זיי האבן געטון, פאר דעם האבן זיי א מפלה, דארפסטו אכט געבן אז דו זאלסט נישט טון די זאכן וואס וועגן דעם טוט ער זיי פארטרייבן פון פאר דיר, אזוי שמועסט דער רמבן אויס. והי' מחניך קדוש, דארף דיין לאגער זיין הייליג, ולא יראה בך ערות דבר, דער אייבערשטער זאל נישט זען אין דיר קיין אומווערדיגע זאך, ושב מאחריך, אויב יא, וועט ער זיך אוועקקערן פון אונטער דיר, ער וועט נישט וועלן זיין מיט דיר, ער וועט נישט פאראויס גיין, אזוי ווי ער האט צוגעזאגט אייביג פאראויס צו גיין פאר ענק אין מלחמה, יעצט וועט ער זיך אבער אפקערן פון אונטער ענק. זאגט רשי ולא יראה בך הקדוש ברוך הוא ערות דבר. פסוק ט ז. וויבאלד די סדר פלעגט זיין אז ווען מ'איז געגאנגען אין א מלחמה און באלאגערט דעם שונא, פלעגן פארשידענע עבדים פון די שונא קומען און זיך איבערגעבן צו די אידישע הענט, זאגט דער פסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו, דו זאלסט נישט צוריק איבערגעבן א קנעכט צו זיין האר, וואס ער וועט געראטעוועט ווערן צו דיר פון זיין האר, ער אנטלויפט פון זיין גוי'אישע האר, ווייל ער וויל זיך מכניע זיין צו די אידן, ער וויל זיך איבערגעבן אונטער די אידישע הענט, טארסטו אים נישט צוריקגעבן, ווייל דאס מיינט אז דו מאכסט ער זאל ווייטער דינען עבודה זרה, ער האט געוואלט זיך קומען מסתופף זיין תחת כנפי השכינה, און דו גייסט און דו געסט אים איבער צוריק צו זיין גוי'אישן באלעבאס, פארווארפסט אים צוריק אז ער זאל צוריק גיין און דינען עבודה זרה, אזוי שמועסט אויס דער תרגום יונתן. רש י זאגט לא תסגיר עבד כתרגומו, וואס אין תרגום אונקלוס שטייט לא תמסר עבד עממין ליד רבוניה, וואס די מזרחי טייטשט עס אויס אז מען רעדט פון א ישראל וואס ער איז געווען משועבד, ער האט זיך פארקויפט פאר א גוי. א איד וואס איז געווען א עבד ביי א גוי, און ער קומט יעצט און ער געבט זיך איבער צו א צווייטן איד, ער אנטלויפט פונעם גוי, טאר מען אים נישט צוריק געבן צום גוי. דבר אחר נאך א פשט, אפילו עבד כנעני של ישראל, שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל, מען רעדט נישט נאר ווען א איד אנטלויפט פון א גוי'אישע באלעבאס, נאר א עבד כנעני וואס ער איז געווען אונטער די הענט פון א איד, אבער דער איד זיין באלעבאס האט געוואוינט אין חוץ לארץ, וואס דארט איז דער עבד כנעני מחויב מיט ווייניגער מצוות ווי אין ארץ ישראל, און ס'פעלט אים אויך די מצוה פון ישוב ארץ ישראל, טארסטו נישט אים צוריק שיקן, ארויסשיקן פון ארץ ישראל, ער זאל דארפן צוריק גיין צו זיין באלעבאס אין חוץ לארץ, דו דארפסט אים לאזן זיין אין ארץ ישראל, מפני חיבת הארץ דארפסטו אים לאזן דא, און ער זאל קענען דא מקיים זיין די אלע מצוות התלויות בארץ. פסוק י ז, עמך מיט דיר ישב זאל ער זיצן בקרבך אין דיר, במקום אין דעם פלאץ אשר יבחר וואס ער וועט זיך אויסוועלן באחד שעריך, אין איינע פון דיינע שטעט, בטוב לו דארט ווי ס'איז גוט פאר אים, לא תוננו זאלסט אים נישט טשעפענען, מען טאר אים נישט טשעפענען אז ער איז געווען אן עבד, מען דארף אים לאזן וואוינען געהעריג צווישן אידן אין ארץ ישראל. פסוק י ח, וויבאלד ער האט שוין געזאגט א הלכה פון עבדים, זאגט ער דא נאך א הלכה וואס איז שייך ביי עבדים, וואס וועט מען זען אין רש י בשם תרגום, אז מען רעדט דא פון א אידישע טאכטער וואס האט חתונה מיט א עבד, אדער א איד וואס האט חתונה מיט א שפחה, לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ס'זאל נישט זיין צווישן די אידישע טעכטער איינע וואס זי איז אפגעשיידט און גרייט כסדר פאר זנות, ולא יהיה קדש מבני ישראל, און די זעלבע זאך טאר נישט זיין צווישן די אידישע מענער איינער וואס ער איז צוגעגרייט אויף משכב זכר, זאגט רש י, לא תהיה קדשה מופקרת, און ס'רופט זיך קדשה ווייל זי איז מקודשת און מזומנת לזנות, קדשה איז א לשון פון צוגעגרייט ווי אייביג גרייט מזנה צו זיין, ולא יהיה קדש מיינט איינער וואס איז מזומן למשכב זכר. די גור אריה איז מסביר פארוואס זאגט נישט רש"י סתם מזומן לזנות נאר למשכב זכר, ווייל א מאן איז נישט אייביג גרייט אויף זנות, ס'דארף זיין געוויסע זאכן וואס זאלן אים אהערשטעלן אז ער זאל קענען מזנה זיין, אבער אויף משכב זכר אז ער זאל באוואוינט ווערן פון א צווייטן, אויף דעם קען מען אייביג זיין גרייט און אויף דעם פאסט זיך די לא יהיה קדש. ואונקלוס תרגם אז די פסוק רעדט פון עבדים און שפחות, לא תהא אתתא מבנת ישראל לגבר עבדא, ס'זאל נישט זיין קיין פרוי פון די אידישע טעכטער וואס זי זאל באשטימט ווערן פאר א מענטש וואס ער איז אן עבד, שאף זו מופקרת לבעילת זנות היא, דער תרגום האט געהאלטן אז אפילו זי האט איין באשטימטע מאן מיט וועם זי וואוינט, איז זי נישט מופקרת פאר די גאנצע וועלט, דאך הייסט עס א בעילת זנות, מאחר שאין קידושין תופסין לו בה, דער עבד קען נישט מקדש זיין א אידישע טאכטער שהרי הוקשו לחמור, א עבד כנעני קומט דאך פון א גוי'אישע פאלק וואס זיי זענען צוגעגליכן צו די אייזלען שנאמר, אברהם האט געזאגט פאר ישמעאל מיט אליעזר, שבו לכם פה עם החמור, דרש'נט מען דאס, עם הדומה לחמור, אז די עבדים האבן א דין אזוי ווי אן אייזל, און קדושין קען נישט תופס זיין ביי זיי, דערפאר טאר א אידישע טאכטער נישט וואוינען מיט קיין עבד, ווייל ס'הייסט א בעילת זנות. די זעלבע זאך די צווייטע האלב פונעם פסוק, טייטש דער תרגום ולא יסב גברא מבני ישראל אתתא אמה, א מענטש פון די אידישע קינדער טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס זי איז א דינסט, א שפחה כנענית, אף הוא נעשה קדש על ידה, ווייל אויך ער ווערט דורך איר א קדש, וואס ער איז צוגעגרייט צו זנות, שכל בעילותיו בעילות זנות, שאין קדושין תופסין לו בה, ער קען איר נישט מקדש זיין, ווייל זי איז דאך צוגעגליכן צו א חמור, ממילא יעדע מאל וואס ער וואוינט מיט איר איז עס א בעילת זנות, און דערפאר טאר נישט פאסירן אזא מין זאך אז א מענטש זאל זיין מיוחד פאר א שפחה. פסוק י"ט, די סדר פלעגט זיין ביי די וואס פלעגן יא מזנה זיין אז זיי האבן זיך געשפירט שלעכט ביי זיך אז זיי זענען עובר אזא הארבע עבירה, פלעגן זיי מנדב זיין די מתנות וואס זיי באקומען פאר די בית המקדש, געבן פון דעם צדקה, און זיי האבן געהאלטן אז מיט דעם טוען זיי זיך ארויסדרייען פון א שטראף. זאגט די תורה לא תביא אתנן זונה, דו זאלסט נישט ברענגען א מתנה וואס א זונה האט באקומען, ומחיר כלב, אדער א זאך וואס מען האט אויפגעטוישט מיט א הונט, בית השם אלקיך זאלסטו נישט ברענגען צום הויז פון דיין באשעפער לכל נדר, פאר קיין שום נדר, און ווי דער תרגום יונתן זאגט, און כל שכן פאר אנדערע קרבנות וואס דו ביסט מחיוב צו ברענגען, אפילו נישט אויף נדרים און נדבות, כי תועבת השם אלקיך גם שניהם, ס'איז מיאוס ביים אייבערשטן דיין באשעפער די ביידע זאכן. דער מחיר כלב, זאגט דער רמב"ן, איז אויך געווען אזא מין בחינה, וואס מ'האט געמיינט אז מ'וועט זיך מוחל זיין די עבירות, אויפהאדעווען א שרעקעדיגע הונט קען זיין פארבינדן מיט פיקוח נפש, עס קען הרג'נען מענטשן, און דער מענטש האט זיך געשפירט אביסל שלעכט אז ער האט אזא מין הונט ביי זיך, פלעגט ער צוזאגן, די ווערד פון דעם כלב וועט ער געבן פארן בית המקדש. האט די תורה אנגעזאגט אז מען טאר נישט נעמען אזעלכע זאכן, ווייל דאס וועט נאך מוסיף זיין חטא על פשע, זיי וועלן זיך שפירן אז זיי האבן זיך שוין מוחל געווען די עבירות קענען זיי שוין ווייטער אנגיין אויף זייערע שלעכטע וועגן, פאר דעם האט עס די תורה פארבאטן. זאגט רש י אתנן זונה, נתן לה טלה באתננה, טאמער א מענטש האט איר געגעבן א שעפעלע אלס א מתנה, פסול להקרבה טאר מען דאס נישט מקריב זיין. און מחיר כלב מיינט החליף שה בכלב, א מענטש האט אויפגעטוישט א שעפעלע מיט א הונט. גם שניהם, די גם, זאגט רש י, קומט לרבות שינוייהם, אפילו מען האט עס פארענדערט פון וואס איז געווען, איז עס אויכעט אסור כגון חיטים ועשאן סולת, זי האט באקומען א מתנה ווייץ, אדער איינער האט אויפגעטוישט ווייץ מיט א הונט, און מען האט גענומען די ווייץ און געמאכט דערפון מעל, בלייבט עס אסור, און די רמבן שטעלט זיך אז אין די גמרא קומט אויס אז דאס איז נאר די שיטה פון בית שמאי, די בית הלל האט געהאלטן הם, שטייט אין פסוק גם שניהם, זאג איך נאר זיי און נישט די קינדער וואס קומען ארויס פון די אתנן, אדער פון די מחיר, און די זעלבע זאך ולא שינוייהם, אויב מ'האט עס געטוישט איז עס יא מותר צו ברענגען אין בית המקדש. זאגט די מזרחי אז רש י האט דא אנגענומען ווי די שיטה פון בית שמאי, ווייל די גמרא זאגט אז די ווארט גם איז שווער לויט די בית הלל וואס קומט עס מרבה זיין, פארדעם פשוטו של מקרא קומט דא בעסער אויס ווי די בית שמאי. פסוק כ, דער ספורנו איז מסביר אז ביז אהער האט מען גערעדט פון זאכן וואס קענען דערווייטערן די שכינה פון צווישן אידן, און פון דא ביז סוף סדרה רעדט ער פון עניני חסד, וואס דאס טוט גורם זיין ס'זאל יא זיין השראת השכינה צווישן אידישע קינדער, ער הייבט אן אז ווען מ'בארגט געלט פאר'ן חבר זאל מען טון א חסד נישט בארגן אויף ריבית, און ס'שטייט ווייטער אז אז מען זאגט צו א נדר זאל מען עס ברענגען, אן ארבעטער וואס ארבעט אויפן פעלד זאל מעגן עסן פון די זאכן וואס ער ארבעט דערמיט, מען זאל נישט אפגט'ן א פרוי נאר אז מען האט געטראפן אין איר אן ערוות דבר, אז מען האט חתונה געהאט מיט א פרישע פרוי זאל שנה ראשונה זיין געווידמעט נאר פאר איר, מען זאל נישט גיין אין מיליטער, לא יחבל ריחיים ורכב, פארשידענע ענינים פון צדקה וחסד וואס דאס איז גורם השראת השכינה, דאס איז די המשך פון די סמיכות הפרשיות. זאגט דער פסוק כ' לא תשיך לאחיך, ווי רש י לערנט אז דאס גייט ארויף אויפן לוה, דו זאלסט נישט באצאלן קיין ריבית וואס דורך דעם ביסטו גורם אז דיין ברודער האט געביסן פון דיר נשך כסף, סיי אויב דו באצאלסט אים ריבית פון געלט, נשך אוכל, סיי דו באצאלסט אים עסנווארג, נשך כל דבר אשר ישך, יעדע זאך וואס איז שייך ביי דעם אז מען בארגט אביסל און מען באצאלט שפעטער מער, דאס טארסטו נישט טון. זאגט רשי לא תשיך, עס שטייט נישט לא תשוך נאר לא תשיך. אזהרה ללווה, דאס איז א ווארענונג פארן בארגער, שלא יתן ריבית למלווה, ער זאל נישט געבן קיין ריבית פארן פארבארגער, ואחר כך, אויף א צווייטע פלאץ טרעפט מען אזהרה למלווה, את כספך לא תתן לו בנשך, א עקסטערע פסוק ווי ס'שטייט א ווארענונג אויפן מלווה אז ער טאר נישט פארבארגן זיין געלט מיט ריבית. פסוק כא. לנכרי תשיך. פאר א גוי מעגסטו יא מאכן אז ער זאל נעמען ריבית, אז דו ווילסט מעגסטו בארגן פון א גוי אויף ריבית, מעגסט פארבארגן פאר אים אויף ריבית אויכעט, ולאחיך לא תשיך אבער פאר דיין ברודער טארסטו דאס נישט טון. שמועסט דער רמבן אויס, ביי גניבה און גזילה שטייט נישט אז ביי א גוי מעג מען, אדרבה גזל גוי איז פונקט אזוי אסור, ווייל דאס איז א זאך וואס קומט בעל כרחו פונעם גוי, אבער ריבית איז דאך א זאך וואס ביידע זענען מסכים, ממילא אז דער גוי איז מסכים ס'זאל אים פעלן געלט למשל, ער וויל דיר באצאלן מיט פראצענט, מעגסטו דאס טון. נאר ביי אידישע קינדער איז א ענין פון א צדקה וחסד אז מען טוט עס נישט, און פארדעם שטייט טאקע אין פסוק אז ס'וועט קומען וועגן דעם א ברכה, ווייל יעדע ענין פון צדקה וחסד קומט אויף דעם א ברכה. דער רמבן שמועסט טאקע אויס אז ביי אנדערע דיני ממונות זעט מען נישט אז מען זאל פארבאטן פאר א מענטש ער זאל נישט מעגן אוועק געבן זיין געלט על לא דבר, און פארוואס זאל מען דא פארבאטן פארן לווה צו באצאלן ריבית, אז ער איז מסכים צו באצאלן מער וועם שטערט עס? זאגט ער אבער ניין וויבאלד דאס איז געווען א זאך וואס איז געווען איינגעריסן און מען האט געדארפט אפשטעלן דאס בארגן מיט ריבית, די תורה האט דאך עס גע'אסר'ט, האט די תורה ארויפגעלייגט אפילו אויפן לווה אן איסור אז ער טאר דאס נישט טון. זאגט די פסוק ולאחיך לא תשיך אבער פאר דיין ברודער טארסט דו נישט בארגן פון אים מיט ריבית, טארסט נישט מאכן אז ער זאל נעמען פון דיר ריבית, למען יברכך השם אלקיך, וועגן דעם וועט דיך דער אייבערשטער דיין באשעפער בענטשן, בכל משלח ידך, ווי דו שטרעקסט נאר אריין דיין הענט וועסטו מצליח זיין על הארץ אויף דעם לאנד אשר אתה בא שמה לרשתה וואס דו קומסט דארט אריין איר צו ירשענען. זאגט רשי לנכרי תשיך, דאס איז נישט קיין מצוה אז מען מוז בארגן פון א גוי אויף ריבית, נאר ער קומט זאגן ולא לאחיך, די עיקר ציל איז אז די פסוק וויל זאגן נאר פאר א גוי און נישט פאר א איד, לאו הבא מכלל עשה איז א עשה, קומט אויס אז די לנכרי תשיך לערנט מען פון דעם ארויס א מצוות עשה, האמיר שוין אלעס אינאיינעם לעבור עליו בשני לאווין ועשה, ווען מען בארגט אויף ריבית איז מען עובר אויף צוויי לאוו'ן, סיי לא תשיך לאחיך פון פסוק כ', און סיי לאחיך לא תשיך פון פסוק כא, און מען איז אויך עובר ועשה די לנכרי תשיך וואס פון דעם לערנט מען ארויס אן עשה. זאגט דער מהרל, ס'איז דא נאך א לאו פון לפני עור, אבער פון דעם רעדט ער נישט, ווייל דאס איז נישט א זאך וואס איז געזאגט געווארן דווקא ביי ריבית, דאס גייט אן ביי אלע זאכן, פסוק כ ב, כי תדור נדר לה' אלקיך, אויב דו וועסט צוזאגן א נדר פארן אייבערשטנ'ס וועגן, לא תאחר לשלמו זאלסטו נישט פארשפעטיגן דאס צו באצאלן, זאלסט נישט אפשטופן, כי דרוש ידרשנו ה' אלקיך מעמך, ווייל כביכול דער אייבערשטער וועט דאס פאדערן פון דיר, פונקט ווי א בשר ודם אז מען זאגט אים צו עפעס פארלאנגט ער דאס, די זעלבע זאך דער אייבערשטער אז דו האסט אים צוגעזאגט עפעס וועט ער עס פאדערן פון דיר, והיה בך חטא, און ס'וועט זיין אין דיר א זינד, א עונש, אויב דו וועסט נישט איינהאלטן דעם נדר, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז חטא איז א לשון חיסרון, ווייל צוליב די עבירה פון נדרים איז חלילה די פרוי און די קינדער פון א מענטש גייען אוועק פון די וועלט, והיה בך חטא אשתו איז דאך כגופו, און די קינדער איז דאך אויך ממש א חלק פון אים, עס וועט זיין אין דיר א חיסרון חלילה אויב דו האלטסט נישט איין דעם נדר, מפרשים שטעלן זיך אויף דעם, ווייל. שטייט קלאר אין די גמרא אז נאר ווען מען האלט אינגאנצן נישט איין קיין נדר דעמאלט ווערט מען חלילה געשטראפט מיט מיתת אשתו אדער בניו, אבער אויף בל תאחר איז נאר והיה בך חטא ולא באשתך. זאגט רש"י לא תאחר לשלמו, שלושה רגלים, דאס איז די שיעור, פונעם לאו, מ'איז נאר עובר אויף דעם לאו אויב ס'גייט אדורך דריי ימים טובים, און מ'האט נישט געברענגט דעם נדר, ולמדוהו רבותינו מן המקרא מ'לערנט עס ארויס, ווייל אין סוף פרשת ראה שטייט שלש פעמים בשנה, די פסוק רעכנט דארט אויס בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראו פני ריקם, פארוואס דארף ער נאכאמאל אויסרעכענען די נעמען פון די ימים טובים, די גאנצע פרשה דארט רעדט זיך פון די שלש רגלים, נאר ער קומט לאזן הערן אז לגבי די איסור פון בל תאחר איז מען עובר אויב ס'גייט אדורך די דריי ימים טובים און מען האט עס נישט געברענגט. פסוק כ ג, וכי תחדל לנדור, טאמער דו וועסט אויפהערן צו מאכן נדרים, לא יהיה בך חטא, אז דו וועסט זיך צוריקהאלטן פון מאכן א נדר, וועט נישט זיין אין דיר קיין זינד. איז דער רמב"ן מסביר, אז א מענטש וועט זאגן, ס'איז דאך א געוואלדיגע גוטע זאך צו ברענגען קרבנות, מען באקומט א שכר אויף דעם, ס'ווערט באוויליגט, איז פארוואס זאל איך נישט מעגן מאכן א נדר וואס דאס וועט מיך צופלייסן אז איך זאל טאקע ברענגען דעם קרבן וואס איז אזא ריכטיגע זאך צו טון? אויף דעם זאגט דער פסוק, איינמאל דו מאכסט א נדר קענסטו זייער גרינג צוקומען נכשל צו ווערן מיט א זינד, סיי אויב דו באצאלסט עס אינגאנצן נישט און סיי אויב דו שטופסט עס אפ ביסטו עובר אויף בל תאחר, אויב דו וועסט בכלל נישט מאכן קיין נדר, אפילו אויב דו וועסט קיינמאל אין דיין לעבן נישט ברענגען קיין קרבן, וועסטו קיין עבירה נישט האבן. ממילא ס'לוינט זיך נישט אריינצוגיין און מאכן א נדר, ווייל דורך דעם קען מען גרינג צוקומען צו א זינד, מה שאין כן אן א נדר קען מען נישט צוקומען צו קיין חטא. פסוק כ ד, מוצא שפתיך תשמור ועשית, דאס וואס דו האסט ארויסגעזאגט מיט דיינע ליפן, דאס זאלסטו אפהיטן און טון, כאשר נדרת לה' אלוקיך נדבה, אזוי ווי דו האסט געמאכט דעם נדר פאר'ן אייבערשטן דיין באשעפער מיט א נדבת הלב, אויב ס'איז געווען באונס ביסטו טאקע נישט מחויב, אבער אויב ס'איז געווען מיט א נדבת הלב, דו האסט געמאכט א נדר ווייל דו האסט געוואלט מאכן א נדר, אשר דיברת בפיך, וואס דו האסט אזוי ארויסגערעדט פון דיין מויל, איינמאל די זאך איז ארויס פון דיין מויל קענסטו דאס נישט צוריקדרייען, אויב ס'איז געווען סיי מיט א מחשבת הלב און סיי ארויסגעזאגט מיט'ן מויל, האסטו נישט קיין ברירה, דו מוזט איינהאלטן דאס וואס דו האסט צוגעזאגט. זאגט רשי מוצא שפתיך תשמור ועשית, ליתן עשה על לא תעשה, אויסער די לאו פון לא תאחר לשלמו, קומט די פסוק און ער געבט דא א מצוות עשה אויכעט, ווייל ס'שטייט ועשית, אדער מוצא שפתיך תשמור, וואס דאס קומט זאגען אז מ'איז עובר אויף א עשה אויכעט אויב מ'ברענגט נישט דעם נדר, און חזל זאגען אז דעם עשה איז מען שוין עובר גלייך ביים ערשטן יום טוב וואס גייט אדורך און מ'האט נישט געברענגט די נדר און נדבה וואס מ'האט געהאט צוגעזאגט. און די גמרא שטעלט זיך שוין אז לכאורה שטייט דאך שוין א פסוק ובאת שמה והבאתם שמה וואס פון דעם לערנט מען ארויס אז די ערשטע יום טוב דארף מען ברענגען דעם צוגעזאגטן קרבן, פארוואס דארף דא שטיין עקסטער א מוצא שפתיך? און חזל זאגן אז עס איז דא צוויי בחינות, עס איז דא איינער וואס ער האט צוגעזאגט מיטן מויל און נאכנישט אפגעשיידט די קרבן, פון דעם רעדט מען דא, מוצא שפתיך תשמור, אז טאמער דו האסט ארויסגעזאגט זאלסטו עס אפשיידן, און יענע פסוק ובאת שמה והבאתם שמה רעדט מען אז ער האט עס שוין יא אפגעשיידט, נאר ער האט עס נאכנישט געברענגט, און די גמרא מאכט א צריכותא פארוואס ס'מוז שטיין ביידע. און די זעלבע זאך די לאווין. וואס תשמור איז דאך אויכעט א לאו, יעדע מאל ווי ס'שטייט השמר פן ואל איז דאך א לאו, מוצא שפתיך תשמור שטייט אין ספרי אז דאס איז א לאו, איז עקסטער אויסער די לאו פון לא תאחר לשלמו, וואס דאס גייט ארויף אויף איינער וואס ער האט אפגעשיידט און נישט געברענגט, איז דא א עקסטערע לאו אויב איינער האט נאר צוגעזאגט מיטן מויל און נישט אפגעשיידט, אזוי שמועסט אויס די משכיל לדוד. פסוק כ ה, כי תבא אז די וועסט אריינקומען בכרם רעך. אין די וויינגארטן פון דיין פריינט, דו וועסט קומען דארט ארבעטן, ואכלת מעגסטו עסן ענבים טרויבן כנפשך, לויט וויפיל דו ווילסט, שבעך, ביז דו ווערסט זאט, און דער רבינו בחיי זאגט אז די סיבה פארוואס די תורה האט עס מתיר געווען, ווייל לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, א מענטש האט דאך א נפש המתאוה, אז ער באשעפטיגט זיך מיט יענעמ'ס פיינע פרישע טרויבן ער נעמט עס אראפ פונעם בוים, אז דו וועסט אים נישט לאזן עסן בהיתר וועט ער עס עסן באיסור האט די תורה מתיר געווען, עס דערפון וויפיל דו ווילסט, נאר ביז וויפיל דו ווערסט זאט נישט מער. ואל כליך לא תתן, צו דיינע כלים טארסטו נישט אריינגעבן פון דעם. זאגט רשי כי תבא בכרם רעך, בפועל הכתוב מדבר, מען רעדט פון אן ארבעטער, מען נעמט ארויס מיט א גזירה שווה, דא שטייט כי תבא, שפעטער אביסל שטייט לא תבוא עליו השמש, מען רעדט דארטן פון באצאלן די געהאלט פון אן ארבעטער, און אויכעט ווייל דא אין פסוק שטייט ואל כליך לא תתן זעהן מיר אז מען רעדט פון איינער וואס ער האלט אינמיטן אריינלייגן די כלים פונעם בעל הבית, ער איז אן ארבעטער ביי אים, אבער פאר זיך טאר ער נישט לייגן. כנפשך מיינט כמה שתרצה, נפש איז א לשון רצון, שבעך ולא אכילה גסה, טארסט נישט זיך איבערעסן דערמיט, ואל כליך לא תתן, מכאן פון דא לערנט מען ארויס שלא דברה תורה אלא בשעת הבציר, נאר ווען מען נעמט שוין אראפ פון בוים, מען האלט שוין ביי די גמר מלאכה, דעמאלטס מעג מען עסן, בזמן שאתה נותן לכליו של בעל הבית. אבל אם בא לעדור, אויב ער האלט נאך אינמיטן גראבן דארט אינעם וויין שטאק, ולקשקש אדער ער קומט צודעקן אויפגעדעקטע ווארצלען, אינו אוכל דעמאלטס מעג ער נישט עסן פון די טרויבן, ווייל מען האלט נאכנישט ביי די גמר מלאכה. פסוק כ ו, כי תבא בקמת רעך, אז דו וועסט אריינקומען אין די שטייענדיגע תבואה פעלד פון דיין פריינט, דו וועסט קומען דארטן אפשניידן זיין תבואה, וקטפת מלילות בידך, מעגסטו מיט דיין האנט אפהאקן די זאנגען און עסן, וחרמש, אבער די שניט מעסער לא תניף זאלסטו נישט אויפהייבן על קמת רעך, אויף די שטייענדיגע תבואה פון דיין פריינט. זאגט רשי כי תבא בקמת רעך, אף זו בפועל הכתוב מדבר, דא שטייט אויך א כי תבא וואס מ'לערנט ארויס מיט א גזירה שוה פון שפעטער, לא תבא עליו השמש אז מ'רעדט פון אן ארבעטער, און אויך ווייל ס'שטייט וחרמש לא תניף זעהט מען אז מ'רעדט פון אן ארבעטער וואס ער הייבט אויף א שניט מעסער אויפן באלבוס'נס תבואה אפצושניידן, און אין די צייט מעגסטו נעמען פאר דיר זאנגען און עסן. קאפיטל כ ד פסוק א' הייבט זיך אן די פרשה פון מחזיר גרושתו, כי יקח איש אשה אז א מענטש וועט נעמען א פרוי ובעלה און ער וועט וואוינען מיט איר, והיה און עס וועט זיין אם לא תמצא חן בעיניו אויב זי וועט נישט געפונען קיין גענאדע אין זיינע אויגן, כי מצא בה ערוות דבר, ווייל ער האט געפונען אין איר א שאנדפולע זאך, וכתב לה ספר כריתות, זאל ער שרייבן צו איר א גט וואס טוט זיי אפהאקן, ונתן בידה און ער געט עס איבער אין איר הענט, ער לייגט עס אריין אין איר רשות, ושלחה מביתו און ער פארשיקט איר פון זיין הויז. זאגט רשי, כי מצא בה ערוות דבר, מצוה עליו לגרשה, אויב ער האט געפונען אין איר א דבר ערווה, דעמאלטס איז א מצוה ער זאל איר גט'ן, שלא תמצא חן בעיניו כדי זי זאל נישט געפונען קיין חן אין זיינע אויגן, יעצט האט ער איר פיינט, זאל ער איר שנעל אפגט'ן, פאר ער פארגעסט פון די גאנצע פרשה, און הייבט צוריק אן איר ליב צו האבן. אבער באמת פסקנ'ט מען ווי די בית הלל אז מען מעג אפגט'ן א פרוי אפילו ווען מען האט נישט געטראפן דווקא א ערוות דבר, נאר סתם אזוי אז הקדיחה תבשילו וכדומה, די פסוק זאגט נאר אז אויב ס'איז געווען א ערוות דבר איז דא א חיוב אויף אים אז זי זאל נישט געפונען קיין חן אין זיינע אויגן און ער זאל איר אפגט'ן. פסוק ב', ויצאה מביתו און זי איז ארויס פון זיין שטוב, והלכה און זי איז געגאנגען, והיתה און זי איז נתקדש געווארן לאיש אחר צו א צווייטן מאן, אפילו זי איז נאר נתקדש געווארן צו דעם צווייטן מענטש, טאר זי נישט צוריק קומען מער צום ערשטן, אויב זי האט מזנה געווען מעג זי נאך צוריק קומען צום ערשטן, אויב זי איז נתקדש געווארן צו א צווייטן, ווערט זי אסור פארן ערשטן מאן. זאגט רש"י לאיש אחר, פארוואס שטייט דא אחר פארוואס שטייט נישט שני, שאין זה בן זוגו של ראשון, ער איז נישט קיין פאר מיט דעם ערשטן, ער איז אן אנדערער מין, טיפ, מענטש, שזה ווייל דער ערשטער הוציא רשעה מתוך ביתו ער האט ארויסגעווארפן די רשענטע פון זיין הויז וזה הכניסה און דער צווייטער האט איר אריינגענומען. פסוק ג' ושנאה האיש האחרון, די פאקט איז אז דער לעצטער מאן וועט איר אויכעט פיינט האבן, וכתב לה ספר כריתות ער וועט איר שרייבן א גט וואס האקט זיי אפ, ונתן בידה און האט עס אריינגעגעבן אין אירע הענט ושלחה מביתו ער וועט איר פארשיקן פון זיין הויז או אדער כי ימות האיש האחרון אויב ס'וועט שטארבן דער לעצטער מענטש אשר לקחה לו לאישה וואס ער האט איר גענומען צו זיך פאר א פרוי זאגט רש"י ושנאה האיש האחרון ס'שטייט נישט דא א לשון אם אויב ער וועט איר פיינט האבן נאר הכתוב מבשרו שסופו לשנאותה דער פסוק זאגט אים אן אז די סוף איז אז ער וועט איר פיינט האבן ווייל זי איז א שלעכטע פרוי א בעלת עבירה ואם לאו טאָמער ער האָט איר נישט פֿײַנט, קובֿרתּו, װעט זי אים איבערלעבן, זי װעט אים באַערדיקן, ער װעט שטאַרבן פֿאַר איר, שנאמר אַזױ װי שטײט סוף פֿון די פּסוק או כּי ימות. פּסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון, אשר שלחה, לשוב לקחתה להיות לו לאשה, ס'קען נישט דער ערשטער מאַן, װאָס ער האָט איר פֿאַרשיקט, איר צוריקנעמען צו זײַן צו אים פֿאַר אַ פֿרױ, װיבאַלד זי איז טמא געװאָרן פֿאַר אים, דורכדעם וואס זי איז נתקדש געווארן צו א צווייטן מענטש, און פון אחרי אשר הטמאה לערנט מען אויכעט ארויס אז א פרוי וואס האט מזנה געווען ווערט אסור אויף איר מאן אפילו ווען זי איז נישט נתקדש געווארן צו א צווייטן, כי תועבה היא לפני השם, ווייל דאס איז א אומווירדיגע זאך פארן אייבערשטן, אויב איך זאל ערלויבן אזא מין זאך ווי מחזיר גרושתו נאכדעם וואס זי איז שוין נתקדש געווארן צו א צווייטן, וועט זיין מחליפין נשותיהן זה בזה יעדע נאכט, וועלן מענטשן זיך אפגט'ן, אויסטוישן די פרויען, און צופרי וועט מען צוריק נעמען. און דאס איז א חטא וואס ברעגט צו צו גרויסע עבירות, ולא תחטיא את הארץ, זאלסט נישט מאכן זינדיגן דאס לאנד, אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה, וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער געבט פאר דיר פאר אן ארבטייל. זאגט רש"י אחרי אשר הטמאה, לרבות סוטה שנסתרה, דאס קומט מרבה זיין א סוטה וואס האט זיך באהאלטן, וואס דאס איז א לשון נקי, ס'מיינט נישט שנסתרה, נאר שנבעלה, ווי דער רמב"ן ברענגט פון חז"ל, אז אויב. זי האט טאקע מזנה געווען מיט א פרעמדן בשעת זי איז געווען אן אשת איש, דעמאלט אויב דער מאן נעמט איר צוריק איז ער עובר אויף דעם לאו פון לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, דער פסוק זאגט צוויי זאכן אין זיך, איינס, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה עס גייט ארויף אויף א מחזיר גרושתו, און אויכעט אחרי אשר הטמאה טאר מען איר אויכעט נישט צוריק נעמען. פסוק ה' כי יקח איש אישה חדשה טאמער א מענטש וועט נעמען און חתונה האבן מיט א נייע פרוי זי איז ניי צו אים ער האט נאך מיט איר נישט געווען קיינמאל חתונה געהאט לא יצא בצבא זאל ער נישט ארויסגיין אין די מיליטער אין די הערשאפטן ולא יעבור עליו ס'זאל נישט אדורכגיין אויף אים די ענין פון די צבא לכל דבר אויף סיי וועלכע זאך נקי ריין יהיה זאל ער זיין לביתו צו זיין הויז שנה אחת איין יאר, ושמח את אשתו אשר לקח ער זאל דערפרייען זיין פרוי וואס ער האט גענומען, זאגט רש"י אישה חדשה שהיא חדשה לו זי איז ניי ביי אים, ואפילו היא אלמנה אפילו איז זי נישט געווען קיין בתולה, זי איז שוין געווען חתונה געהאט מיט א צווייטן, זי איז שוין געווען אן אלמנה צו א גרושה, וויבאלד ס'שטייט נישט דא אין פסוק אישה בתולה, פארשטיי איך אז מען רעדט איינער וואס איז ניי צו אים, פרט למחזיר גרושתו, טאמער ס'איז געווען זיין אייגענע פרוי וואס ער האט אפגעגט און ער נעמט איר יעצט צוריק, גייט נישט אן די דין פון שנה ראשונה און ער מעג יא גיין אין מיליטער. ולא יעבור עליו דבר הצבא לכל דבר שהוא צורך הצבא, יעדע זאך וואס איז א געברויך פאר די מיליטער זאל נישט אדורכגיין אויף אים, לא לספק מים ומזון, ער זאל נישט צושטעלן קיין וואסער און שפייז פאר די מיליטער לייט, ולא לתקן הדרכים און נישט פאררעכטן די וועגן. שטייט אבער אין פסוק ולא יעבור עליו, עליו איז א מיעוט נאר אויף אים וואס ער האט חתונה געהאט יעצט, ער דארף נישט צושטעלן גארנישט פאר די מיליטער, אבל החוזרים מעורכי המלחמה על פי כהן, די וואס זענען יא ארויסגעגאנגען צום פראנט, נאר זענען צוריק געקומען אויפן באפעל פונעם כהן, כגון בנה בית ולא חנכו, א מענטש וואס האט זיך געבויט א נייע הויז און האט עס נאכנישט באנייט, או ארס אישה ולא לקחה, ער האט מקדש געווען א פרוי און האט נאכנישט חתונה געהאט מיט איר, אדער ער האט איינגעפלאנצט א כרם, און ס'איז נאכנישט אנגעקומען די פערדע יאר. מספיקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים, די גייען נישט אינגאנצן אהיים, נאר זיי בלייבן משועבד פארן מיליטער צוצושטעלן וואסער און שפייז און צו פאררעכטן די וועגן. יהיה לביתו לערנט מען ארויס פון דעם אף בשביל ביתו. נישט נאר שנה ראשונה פון א חתונה גייט מען נישט ארויס אין מיליטער, נאר אויך שנה ראשונה פון א באנייטע הויז, אם בנה בית וחנכו, און ס'איז נאכנישט אדורך די ערשטע יאר, אדער ואם נטע כרם וחללו, ער האט שוין אנגעהויבן אויפטוישן די פירות פון די פערדע יאר, אבער ס'איז נאכנישט אדורך די גאנצע פערדע יאר, אינו זז מביתו בשביל צרכי המלחמה, ער רירט זיך נישט אוועק פון שטוב צו גיין אין מלחמה אריין. לביתו, פון די ווארט לביתו נעמט מען ארויס זה ביתו דאס מיינט א נייע הויז, יהיה אבער דאס איז א איבעריגע ווארט, קומט מרבה זיין לרבות את כרמו, א וויין שטאק, א וויין גארטן, אויב מען האט א פרישע, און ס'איז אין די פערדע יאר וואס דעמאלטס מעג מען אנהייבן צו עסן די ערשטע מאל די פירות דערפון, איז ווילאנג ס'גייט נישט אדורך די פערדע יאר, זאל ער בכלל נישט אוועק גיין פון דארט, און ער דארף אפילו נישט צושטעלן מים און מזון פאר די מיליטער. ושמח, ישמח את אשתו, ער זאל דערפרייען זיין פרוי, ותרגומו און די תרגום איז ויחדי ית אתתיה, ער זאל דערפרייען זיין פרוי, והמתרגם און דער וואס ער טייטשט דאס איבער ויחדי עם אתתיה, אז ער זאל זיך פרייען מיט זיין פרוי טועה הוא, דער איז א טועה, ס'איז א גרייז אזוי צו לערנען, שאין זה תרגום של ושימח אלא של ושמח, ושימח מיינט ער זאל דערפרייען א צווייטן, ושמח וואלט געטייטשט ער זאל זיך פרייען מיט איר. פסוק ו', לא יחבול רחים ורכב, ווען א מענטש איז שולדיג געלט פאר איינעם, און ס'איז אנגעקומען די זמן הפירעון און יענער באצאלט נישט, און מען וויל נעמען פון אים א משכון, זאל מען נישט פארמשכונען פון אים די מילעכל, נישט די אונטערשטע מילשטיין און נישט די אויבערשטע, כי נפש הוא חובל, ווייל ער טוט אים פארמשכונען מיט דעם זיין זעל, יענעמ'ס לעבן איז אנגעוויזן אויף דעם, דאס איז א זאך וואס מען נוצט פאר אוכל נפש, זאגט רשי לא יחבול, אם בא למשכנו על חובו בבית דין, ס'איז אנגעקומען די זמן הפירעון און יענער וויל נישט באצאלן, גייט מען צום בית דין און מען וויל מאכן אז יענער זאל דארפן געבן א משכון, לא ימשכננו בדברים שעושים בהם אוכל נפש, טאר ער נישט נעמען פון אים קיין שום זאך וואס מען מאכט מיט דעם פארשידענע עסנווארג, יענער דארף עס האבן אויף צום לעבן. ריחיים היא התחתונה, דאס איז די אונטערשטע שטיין, די גרויסע, וואס די גאנצע מילעכל ווערט אנגערופן על שם דעם שטיין, ורכב היא העליונה, דאס איז די אויבערשטע, ס'ווערט אנגערופן רכב, ווייל די אויבערשטע שטיין איז ווי א קליינע שטיין וואס רייט אויף די אונטערשטע. פסוק זיין, כי ימצא אז עס וועט געפונען ווערן איש א מאן, גונב נפש מאחיו מבני ישראל, וואס ער האט גע'גנב'עט א זעל פון זיינע ברידער פון אידישע קינדער, ער האט גע'גנב'עט א מענטש, והתעמר בו און האט זיך באדינט מיט אים ומכרו און האט אים ווייטער פארקויפט, ומת הגנב ההוא, דארף דער גנב שטארבן מיט חנק, ובערת הרע מקרבך זאלסט אויסרוימען דאס שלעכטס פון צווישן דיר. זאגט רשי כי ימצא בעדים והתראה, נישט סתם אז מען האט געהערט, עס דארף זיין קלאר צוויי עדים וואס האבן דאס געזען און זיי האבן אים געהאט געווארענט, וכן כל ימצא שבתורה מיינט אויך בעדים והתראה, והתעמר בו אינו חייב עד שישתמש בו, ער איז נישט מחיוב קיין מיתה ווילאנג ער האט זיך נישט באנוצט מיט אים בשעת ער איז געווען אין זיין רשות. פסוק ח' הישמר בנגע הצרעת, זאלסט זיין זייער אפגעהיטן מיט א נגע פון קרעץ, לשמור מאוד, זייער צו היטן ולעשות און צו מאכן, ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים, אזוי ווי אלעס וואס זיי וועלן פסק'נען פאר ענק די כהנים פון שבט לוי, כאשר צוויתם אזוי ווי איך האב זיי באפוילן, תשמרו לעשות זאלט איר אפהיטן צו מאכן. זאגט רשי השמר בנגע הצרעת, שלא תתלוש סימני טומאה, זאלסט נישט אויסרייסן די סימני טומאה, צום ביישפיל די צוויי ווייסע האר, אדער די מחיה וואס ס'מאכט זיך אין א נגע, טארסטו נישט אוועקנעמען, ולא תקוץ את הבהרת זאלסט נישט אראפשניידן די גאנצע בהרת, ככל אשר יורו אתכם, אזוי ווי אלעס וואס די כהנים הייסן ענק אם להסגיר סיי אויב זיי הייסן איינשפארן נאך א וואך, אם להחליט סיי אויב זיי זאגן אז דער מענטש איז אינגאנצן טמא, אם לטהר סיי אויב זיי זאגן אז דער מענטש איז טהור, יעדע זאך וואס זיי זאגן דארף מען אויספאלגן, זאגט דער רמבן די תורה האט נישט איבערגעשריבן דא די דינים פון א מצורע, ווייל דאס איז דאך זאכן וואס זענען איבערגעגעבן געווארן אין די הענט פון די כהנים, וואס כהנים זריזין הן, פאר זיי דארף מען נישט איבער'חזר'ן אין משנה תורה גארנישט, ווי דער רמבן האט אויך מקדים געווען אנהייב ספר דברים, אז די דינים וואס זענען נוגע פאר כהנים איז גענוג וואס מען זאגט עס איין מאל, זיי זענען זריזין און מען האט עס נישט געדארפט איבער'חזר'ן, נאר זאכן וואס זענען נוגע פאר כלל ישראל, דאס האט מען איבערגעשמועסט. ממילא די פסוק שטעלט דא אראפ א כלל ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים, וואס זיי ווייסן שוין די הלכות, איך דארף עס נישט איבער'חזר'ן, ער זאל עס נאר אויספאלגן אלעס וואס זיי זאגן. פסוק ט', זכור, געדענק, את אשר עשה ה' אלקיך למרים, וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער האט געטון צו מרים בדרך בצאתכם ממצרים, ווען עטס זענטס געווען אויפן וועג, ווען עטס ארויסגעקומען פון מצרים, וואס זי האט גערעדט אקעגן משה רבינו, און וועגן דעם איז זי געווארן קרעציג, און מען האט אויפגעהאלטן די גאנצע נסיעה זיבן טעג, ביז זי איז געווארן אויסגעהיילט. די ראשונים זאגן, השמר בנגע הצרעת מיינט, זאלסט נישט נושא פנים זיין פאר קיינעם, סיי ווער ס'באקומט א נגע, זאלסטו אים הייסן זיך איינשפארן, און הייסן גיין מחוץ למחנה און צערייסן די קליידער און אזוי ווייטער, אלעס וואס א מצורע דארף טון, אפילו אויב דער מלך אליין וועט ווערן קרעציג, דארפסטו מיט אים טון די זעלבע זאך, ווייל זכור, געדענק, אז מרים וואס זי איז געווען די שוועסטער פון די מלך און די שוועסטער פון די כהן גדול, האט מען איר ארויסגעשטעלט מחוץ למחנה אויף זיבן טעג, און מען האט איר נישט גארנישט נושא פנים געווען צוליב איר חשיבות, די זעלבע זאך זאלסטו אויך נישט אפגעבן קיין כבוד פאר קיין מלך אדער פאר קיין חשוב'ע מענטש, און יעדן איינעם זאלסטו טון די זעלבע הלכות ווי ס'שטייט אין די דיני נגעים, זאגט רשי זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אויב דו ווילסט נזהר זיין זאלסט נישט ווערן געשלאגן מיט קרעץ, אל תספר לשון הרע, רעד נישט קיין לשון הרע, וואס דאס איז די גורם וואס ברענגט צו די צרעת, זכור העשוי למרים, געדענק וואס איז געשען צו מרים, שדיברה באחיה וואס זי האט גערעדט אויף איר ברודער ולקתה בנגעים. לויט רשי קומט אויס אז דאס איז א עצה טובה קא משמע לן, אראפשניידן א נגע אדער ארויסרייסן די סימני טומאה דאס איז אסור, אויב דו ווילסט נישט זיין טמא בנגעים איז דא א עצה זאלסט אויסרייסן די פראבלעם מיטן ווארצל, זאלסט נישט רעדן קיין לשון הרע אויף קיינעם. דער רמבן זאגט אז דאס איז מער ווי סתם א עצה טובה קא משמע לן, ווייל לשון הרע, די זאך וואס איז גורם נגעים, איז דאך אזוי הארב ווי שפיכות דמים, און ס'איז נישט מסתבר אז אין די גאנצע תורה זאל מען נישט טרעפן קיין לא תעשה אדער א עשה אקעגן רעדן לשון הרע. ברענגט ער פון ספרא אז די פסוק דא איז נישט סתם א עצה טובה, נאר זכור מיינט אז מען דארף עס ארויסזאגן מיטן מויל, דאס איז א מצוות עשה אז מען דארף גוט געדענקען די מעשה וואס איז געשען צו מרים, וואס כאטשיג זי איז געווען די וואס האט געראטעוועט משה רבינו ווען מען האט אים אריינגעשטעלט אין טייך, און זי האט אים ליב געהאט אהבת נפש, ווען זי האט אים בארעדט איז עס נישט געווען בפניו אים צו פארשעמען, זי האט נאר גערעדט שטילערהייט צו איר ברודער אהרן, און וואס האט זי שוין געזאגט אויף אים, זי האט אים נאר צוגעשטעלט צו אנדערע נביאים, און דעסטוועגן דאך איז זי אזוי נענש געווארן מיט צרעת, פון דעם דארף מען זיך ארויסלערנען די הארבקייט פון לשון הרע, ממילא פון דעם פסוק לערנט מען ארויס א לאו הבא מכלל עשה, ווי ווייט מען דארף נזהר זיין נישט צו רעדן קיין לשון הרע. פסוק י, כי תשה ברעך, אז דו וועסט מאנען אין דיין פריינד, משאת מאומה, סיי וועלכע סארט חוב, לא תבוא אל ביתו זאלסטו נישט אריינקומען אין זיין שטוב, לעבוט עבוטו, צו נעמען פון אים די משכון. ס'איז א גרויסע בזיון פאר דעם ארעמאן אויב זיין בעל חוב וועט אריינקומען און אנהייבן טאפן זיינע צעריסענע כלים, ער וועט זיך אינגאנצן פארשעמען, און אמאל קען זיין וואס דער מאן איז נישט אין שטוב, און ס'וועט קומען צו א געפעכט צווישן די פרוי פונעם ארעמאן און דעם מלווה, און ער וועט ארויסלאזן אויף איר א שם רע, ממילא די תורה האט רחמנות געהאט אויפן ארעמאן, און די תורה האט אויך געוואלט פארהיטן פון קריגערייען, עס קען חלילה צוקומען צו רציחה, מען וועט זיך אמפערן דארט, האט מען געזאגט אז מען טאר נישט אריינגיין צו יענעם אינדערהיים צו גיין נעמען א משכון, נאר יענער דארף עס ארויסברענגען. זאגט רש י כי תשה ברעך, רש י האט געהאט א גירסא אין תרגום אונקלוס, תחוב בחברך, אז דו וועסט מאנען פון יענעם, דו וועסט זיין א בעל חוב אויף יענעם, משאת מאומה חוב של כלום, סיי וועלכע מין חוב, סיי ווייל דו האסט אים געגעבן בארגעלט, סיי ווייל ער איז דיר געווען שולדיג פאר א ארבעט וואס דו האסט געטון פאר אים און מען האט געמאכט דאס פאר א הלוואה, אויף יעדן פאל איז געזאגט געווארן די הלכה אז מען טאר נישט אריינגיין צו יענעם אין שטוב נעמען די משכון, פסוק י א. בחוץ תעמוד, אינדרויסן זאלסטו שטיין, והאיש, און דער מענטש, אשר אתה נושה בו, וואס דו מאנסט אין אים, יוציא אליך, זאל ארויסציען צו דיר, את העבוט, דעם משכון החוצה, אינדערויסן. פסוק י ב, ואם איש עני הוא, אויב ער איז אן ארעמאן, און די גדר פון ארעמאן זאגט דער רמבן אז ער האט נאר איין פון דעם מין כלי, ממילא דארף ער עס האבן, לא תשכב בעבוטו, מען קען דאס נישט טייטשן כפשוטו אז מען טאר נישט נוצן יענעמ'ס משכון צו ליגן דערויף, ווייל דאס איז אסור אפילו ביי אן עושר, ס'איז פשוט ריבית, אויסער דעם וואס מען גייט צוריק באקומען די געלט וואס מען האט געבארגט, באנוצט מען זיך נאך מיט יענעמ'ס א זאך, דאס איז אפילו ביי א עושר אסור, דאס וואס די פסוק האט געזאגט לא תשכב בעבוטו, זאגט רש י לא תשכב בעבוטו, לא תשכב ועבוטו אצלך, דו טארסט זיך נישט לייגן שלאפן ביינאכט ווילאנג די משכון איז נאך ביי דיר, דו מוזט אים עס אפגעבן, פסוק י ג, השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש, נאך פאר די זון גייט אונטער, זאלסט אים צוריק געבן דעם משכון, שטייט דארט דאפלטע לשון השב תשיב, ממש טאג איין און טאג אויס דארפסטו עס האלטן אין איין צוריק געבן, ושכב בשלמתו, אז ער וועט קענען ליגן אין זיין קלייד, וברכך וועט ער דיך בענטשן, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, אזוי צי אזוי אפילו ער וועט דיך נישט בענטשן פארן אייבערשטן וועט עס ווערן גערעכנט פאר דיר ווי א זכות, ווייל א מענטש וואס ער נעמט א משכון פון א לוה איז ער קונה די משכון, ממילא יעדן טאג וואס ער געבט אים עס צוריק האט ער אזוי ווי א מצוה פון צדקה, ווייל דער מענטש קען טענה'ן זאגט די כלי יקר וואס האב איך פון די גאנצע משכון וואס איך נעם אז איך דארף אים עס יעדן טאג צוריק געבן, יעדע נאכט געב איך עס צוריק און בייטאג נעם איך עס נאכאמאל, איך בין פשוט א שומר אויף עס, איך היט עס א יעדן טאג און ביינאכט געב איך אים עס צוריק, זאגט די פסוק דו האסט יא א גרויסע רווח דערפון, ווייל ס'ווערט פאר דיר גערעכנט ווי דו טוסט צדקה יעדן טאג, יעדע מאל דו געבסט אים עס צוריק איז דאס נאך א מצוה פון צדקה. זאגט רש י כבוא השמש, אם כסות לילה הוא, אויב דאס איז א בגד וואס מען נוצט ביינאכט, זאלסטו אים עס צוריק געבן פארנאכט, ואם כסות יום, אויב ס'איז א בגד פון טאג, החזירהו בבוקר, געב עס צוריק אינדערפרי, כבר כתוב, דאס שטייט שוין בואלה המשפטים, עד בוא השמש תשיבנו לו. וואס מיינט דאס? כל היום תשיבנו לו, געב אים עס צוריק אויף א גאנצן טאג, כבוא השמש תקחנו, ווען ס'ווערט נאכט דעמאלט קענסטו עס צוריק נעמען, דארט רעדט מען פון א כסות יום. וברכך, ואם אינו מברכך, אפילו ער בענטשט דיך נישט, מכל מקום ולך תהיה צדקה, פונדעסטוועגן וועסטו האבן א זכות מיט דעם, ווייל ס'שטייט נישט אין פסוק וברכך, והיתה לך צדקה, וואס דאס וואלט משמע געווען אז נאר דעמאלטס איז עס א צדקה, נאר לך תהיה צדקה מכל מקום. פסוק י ד, לא תעשק זאלסט נישט בארויבן און צוריק האלטן ביי דיר, שכיר דאס געהאלט, עני ואביון, פון אן ארעמאן און א בלוטיגע ארעמאן, מאחיך, סיי פון דיינע ברידער א צווייטער איד, או מגרך, אדער א גר צדק, אשר בארצך, סיי וועלכע זאך וואס איז אין דיין לאנד, האסט געדינגען פון איינעם א בהמה אדער כלים, מוזטו באצאלן, בשעריך, רעדט מען פון א גר תושב וואס ער דרייט זיך אין דיינע שטעט, זאגט רש י לא תעשק שכיר, והלא כבר כתוב, שטייט שוין אין פרשת קדושים, לא תעשק את רעך, אלא לעבור על האביון בשני לאוין, אויב יענער איז א בלוטיגער ארעמאן, און ער איז מורא'דיג אנגעוויזן אויף דעם, איז דא א עקסטערע לאו, ווי די פסוק זאגט דא לא תעשק שכר שכיר שהוא עני ואביון, ס'איז א עקסטערע לאו אז מ'טאר נישט צוריקהאלטן די געהאלט פון אן ארעמאן. ועל העשיר כבר הוזהר לא תעשוק את רעך. יענע פסוק אין פרשת קדושים רעדט מען פון אן עשיר אויכעט. דא זאגט די פסוק עקסטערע אויפן ארעמאן. די רמבן זאגט אז די פסוק רעדט פשוט פון א הווה, א זאך וואס איז מצוי און שכיח. די סדר איז אז ארעמעלייט, זיי זענען די וואס פארדינגען זיך צו טון ארבעט ביי יענעם, פאר דעם זאגט די פסוק עני ואביון. זאגט רש י אביון מיינט התאב לכל דבר, ער האט ממש גארנישט און ער גליסט, ער קוקט ארויס צו יעדע זאך. מגרך זה גר צדק, בשעריך זה גר תושב האוכל נבילות. ער האט זיך אונטערגענומען נישט צו דינען עבודה זרה, און פאר דעם מעג ער וואוינען אין דיינע שטעט, אבער דעסטוועגן דאך עסט ער נבילות, און ביי נבילות זעט מען טאקע לגר אשר בשעריך, תתננה ואכלה, אז זעהן מיר אז בשעריך גייט ארויף אויף א גר תושב. אשר בארצך לרבות שכר בהמה וכלים, אויב מען האט געדינגען א בהמה אדער כלים, דארף מען אויכעט באצאלן. ביומו, פסוק ט ו, ביומו אין זיין טאג, תתן שכרו זאלסטו געבן זיין לוין, ולא תבוא עליו השמש, זאל נישט אונטערגיין אויף אים די זון, איידער דו באצאלסט אים, כי עני הוא, ווייל ער איז אן ארעמאן, ואליו הוא נושא את נפשו, טייטשט רשי, צו די געהאלט טוט ער זיך מוסר נפש זיין, ער טוט פארשידענע. סכנה'דיגע זאכן אבי צו פארדינען זיין געלט, תרגום יונתן טייטשט צו דעי געהאלט קוקט ער ארויס, ס'איז ממש אנגעוויזן זיין גאנצע לעבן אויף דעם, ער וויל מיט דעם קויפן שפייז זיך צו ערנערן זיך דערהאלטן דעם לעבן, ולא יקרא עליך אל ה', זע אז ער זאל נישט רופן וועגן דיר צום אייבערשטן און זיך אפרעדן אויף זיין ארעמקייט, והיה בך חטא, ס'וועט זיין אין דיר א זינד אויב דו האלטסט צוריק די שכר שכיר. זאגט רשי, ואליו הוא נושא את נפשו, אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, ער איז ממש גרייט אויף מסירת נפש וועגן די ביסל געהאלט, עלה בכבש ער גייט ארויף אויף א הויעכע פלאץ, ונתלה באילן ער הענגט זיך אן אויף ביימער צו ארבעטן פאר דיר, והיה בך חטא מכל מקום. אלא שממהרין ליפרע על ידי הקורא, אפילו אויב ער וועט נישט רופן צום אייבערשטן, ער וועט זיך נישט אפרעדן אויף זיין ארעמקייט וועגן דיר, וועט אויך זיין אין דיר א זינד, אבער די פסוק זאגט, ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא, ווייל אויב ער האט יא גערופן טוט ער מעורר זיין א קטרוג און די שטראף קומט שנעלער. פסוק טז, לא יומתו אבות על בנים, עלטערן זאלן נישט שטארבן דורך די קינדער'ס עדות'שאפט, ובנים לא יומתו על אבות, קינדער זאלן נישט שטארבן דורך די עדות'שאפט פון עלטערן, הוא הדין, אנדערע קרובים זענען אויך פסול לעדות, נישט נאר טאטעס פאר קינדער אדער קינדער פאר עלטערן, און נישט נאר לזכות, קענען זיי נישט באגלייבט זיין איינער פארן אנדערן, נאר אפילו נישט לחובה, ווי מען זעט דא אין פסוק, ס'איז א גזירת הכתוב, איש בחטאו יומתו, יעדער מענטש צוליב זיין אייגענע זינד זאלן זיי שטארבן, נישט צוליב יענעמ'ס עבירות. זאגט רשי, לא יומתו אבות על בנים, בעדות בנים. ואם תאמר בעוון בנים, טאמער וועסטו זאגן אז די פשט איז אז עלטערן שטארבען נישט צוליב די זינד פון קינדער, דאס שטייט דאך שוין, כבר נאמר סוף פונעם פסוק איש בחטאו יומתו, מוז זיין אז די ערשטע חלק פונעם פסוק רעדט פון עדות'שאפט. און פון די סוף פונעם פסוק ווי ס'שטייט איש בחטאו יומתו איז משמע, אבל מי שאינו איש, ווער ס'איז נישט קיין ערוואקסענער מאן, מת בעוון אביו, דער קען יא שטארבן צוליב די זינד פון זיין פאטער, הקטנים מתים בעוון אבותם בידי שמים, פון הימל אויס קען מען יא אמאל אוועקנעמען קינדער פון א מענטש צוליב זיינע עבירות. פסוק יז, לא תטה דו זאלסט נישט פארנייגן משפט די דין פון גר, יתום, א גר אדער א יתום, וואס זיי זענען מענטשן וואס זיי האבן נישט ווער ס'זאל זיך אננעמען פאר זיי, און שלעכטע מענטשן טוען ענדערשער פארדרייען זייערע דינים, דארפסטו שטארק נזהר זיין דאס נישט צו טון, ולא תחבול, זאלסט נישט פאר'משכונ'ען בגד אלמנה, די קלייד פון אן אלמנה. איז בפשטות איז דאס א איסור אויף יעדע סארט אלמנה, סיי אויב זי איז ארעם, וואס דעמאלס דארף מען דאס אפגעבן יעדן טאג, און ס'איז דא א חשש פון משיאה שם רע בשכנותיה, מענטשן וועלן זען ווי דער בעל חוב אירער קומט צו איר יעדן טאג, קען זיך אנהייבן שמועסן אויף איר אז זי איז נישט ערליך, און סיי א רייכע אלמנה וואס מען דארף עס נישט צוריק געבן, אייביג איז דא דער כלל אז מען טאר נישט נעמען פון איר קיין משכון, און באמת איז שוין געזאגט געווארן דער איסור אז מען טאר נישט אריינגיין צו יענעם אין שטוב נעמען א משכון, ביי סתם מענטשן, ביי אלע סארט מענטשן איז שוין געשטאנען אויבן אין די פרשה. אבער א אלמנה וואס זי איז א צובראכענע נפש, דמעתה מצויה, זי קען זייער גרינג ווערן בא'עוול'ט, האט די תורה עקסטער אנגעזאגט א לאו אז מען זאל נישט נעמען פון איר א משכון. רבי שמעון האט יא געהאלטן אז נאר ביי א ארעמע איז דא די איסור און נישט ביי קיין רייכע, ער האט געדרשנט טעמא דקרא אז דאס האט צו טון וועגן מען קען ארויסלאזן אויף איר א שלעכטן נאמען צווישן די שכנים. זאגט רש"י לא תטה משפט גר יתום ועל העשיר כבר הוזהר לא תטה משפט, אויפן עושר איז שוין דא איין ווארענונג אז מען טאר נישט פארדרייען די משפט, ושנה בעני ער האט איבערגעזאגט נאכאמאל ביים ארעמאן, לעבור עליו בשני לאווין, לפי שנקל להטות משפט עני יותר משל עשיר, ס'איז גרינגער צו פארדרייען דעם דין פונעם ארעמאן מער ווי דעם עושר, ער האט נישט אזויפיל מענטשן וואס זאלן זיך אננעמען פון אים, מען האט נישט מורא פון אים, לכך הזהיר ושנה, פאר דעם האט ער נאכאמאל איבערגעזאגט דעם איסור ביים ארעמאן, ולא תחבול שלא בשעת הלוואה. חבלה מיינט נאר ווען ס'איז שוין געקומען די צייט פונעם באצאלן און יענער האט נישט באצאלט ווילסטו נעמען פון אים א משכון בעל כרחו דעמאלטס הייסט עס א חבלה, אבער בשעת הלוואה טאמער דו זאגסט פאר יענעם איך בארג דיר נאר אויב דו ברענגסט מיר א משכון און יענער ברענגט פרייוויליג א משכון, ביי דעם גייט נישט אן דעם איסור פון לא תחבל בגד אלמנה. פסוק י ח, די תורה האט געזאגט דו זאלסט דיך אננעמען פארן באקריוודעטן, דו זאלסט נישט אוועק נעמען א משכון פון א אלמנה, דו זאלסט נישט פארדרייען די דינים פון א גר און א יתום, און די טעם דערפון איז וזכרת דו זאלסט געדענקען כי עבד היית במצרים, דו ביסט געווען א קנעכט אין מצרים, דו האסט געשפירט דעם טעם פון זיין אונטערדרוקט, ויפדך ה' אלקיך משם דער אייבערשטער דיין באשעפער האט דיך אויסגעלייזט פון דארט, פונקט ווי דער אייבערשטער האט זיך דערבארעמט אויף דיר און דיך ארויסגענומען פון דארט, זאלסטו דיך דערבארעמען אויף די אלע נידערגעשלאגענע, על כן אנכי מצווך לעשות את הדבר הזה, פאר דעם באפעל איך דיר צו מאכן די זאך. זאגט רש"י וזכרת, על מנת כן פדיתיך, אויף דעם תנאי האב איך דיך ארויסגענומען פון דארט, לשמור חוקותי דו זאלסט אפהיטן מיינע געזעצן, אפילו יש חסרון כיס בדבר, אפילו ס'וועט דיר קאסטן געלט, אז דו קענסט נישט נעמען קיין משכון פון די אלמנה ביסטו אפשר נישט פארזיכערט אז זי וועט דיר באצאלן, דעסטוועגן דאך מוזטו אויספאלגן וואס איך האב דיר געהייסן. פסוק י ט, כי תקצור קצירך בשדך, אז דו וועסט אפשניידן דיין שניט אויף דיין פעלד, ושכחת און דו האסט פארגעסן, עומר א בינטל בשדה אויפן פעלד, האסט פארגעסן איינע פון די בינטלעך צו נעמען, לא תשוב לקחתו, זאלסט דיך נישט צוריקקערן אים צו נעמען, נאר לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, עס זאל בלייבן פאר די ארעמע לייט, די גר, די יתום, די אלמנה, למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך, זאלסט נישט מיינען אז דו וועסט האבן עפעס א געלט שאדן פון דעם, פארקערט, צוליב דעם וועט דיך דער אייבערשטער בענטשן אין אלע ווערק פון דיינע הענט. זאגט רש"י, ושכחת עומר, נאר א בינטל אז מען פארגעסט גייט אן די דין פון שכחה, און מען דארף עס לאזן פאר די ארעמע לייט, ולא גדיש, נישט אויב מען לאזט איבער א גאנצע שייער, מכאן אמרו פון דא האבן חז"ל געזאגט, עומר שיש בו סאתים ושכחו, אינו שכחה. א גרויסע בינטל ס'האט אין זיך צוויי סאה תבואה, אפילו מען פארגעסט עס קען מען עס צוריק גיין נעמען, ווייל דאס הייסט אזוי ווי א גאנצע שייער. בשדה דאך א איבריגע ווארט ס'שטייט דאך שוין אנהייב פסוק בשדך לרבות שכחת קמה אז מ'האט פארגעסן שטייענדיגע תבואה ששכח מקצתה מלקצור א חלק האט ער פארגעסן אפצושניידן טאר ער אויך נישט צוריק גיין דאס נעמען לא תשוב לקחתו מ'טאר זיך נישט צוריק דרייען נעמען א פארגעסענע זאך מכאן אמרו שלאחריו שכחה שלפניו אינו שכחה. נאר א זאך וואס מען האט איבערגעהיפט, מען איז עס אדורכגעגאנגען און מען האט עס נישט גענומען, דאס דארף מען איבערלאזן פאר די ארעמע לייט, אויב אבער מען האט עפעס איבערגעלאזט פארנט פון זיך, דאס הייסט נישט קיין שכחה, שאינו בבל תשוב, ווייל ס'איז נישט דא ביי דעם די איסור פון בל תשוב זאלסט דיך נישט צוריקדרייען. ווי ס'שטייט אין משניות די הלכה, אויב א מענטש האט געהאט זיין פעלד אויסגעשטעלט שורות שורות, די שורות זענען געלאפן פון מזרח צו מערב און ער האט געשניטן און געמאכט בינטלעך און ביים עק פון די שורה האט ער איבערגעלאזט א בינטל און ער הייבט אן שוין די קומענדיגע רייע די נעקסטע רייע זאג איך נישט אז די לעצטע בינטל דארט וואס ער האט איבערגעלאזט הייסט שכחה ווייל ס'קען זיין אז ער האט זיך מיישב געווען אז יענץ וועט ער נעמען שפעטער ער וועט מאכן איין רייע פון דרום צו צפון ממילא וויבאלד ס'איז נישט הינטער אים נאר ס'איז פון פארנט הייסט עס נישט קיין שכחה למען יברכך פארוואס פונקט ביי די מצוה פון שכחה שטייט אז ס'גייט קומען א ברכה און נישט ביי די קומענדיגע מצוה ווי מ'רעדט פון פאה און ווי מ'רעדט פון עוללות ווייל ער וויל ארויסברענגען א חידוש ואף על פי שבאת לידו שלא במתכוין אפילו די ענין פון שכחה קומט דאך אן שלא במתכוין, ס'קען אמאל זיין אז ווען דער ארעמאן האט אויפגעהויבן דעם בינטל און אהיימגעטראגן איז דער בעל הבית נאך אפילו נישט געוואר געווארן אז ער האט עפעס פארגעסן, און דאך איז דא א ברכה אויף דעם, קל וחומר לעושה במתכוין ווען א מענטש געבט פאה אדער עוללות וואס דאס טוט ער מיט א כוונה. איז זיכער אז ער גייט געבענטשט ווערן דעריבער. אמור מעתה, זאג פון יעצט, נפלה סלע מידו עס איז אראפגעפאלן א גראשן פון א מענטשנס הענט, ומצאה עני ונתפרנס בה א ארעמאן האט עס געפונען און האט זיך געשפייזט דערמיט הרי הוא מתברך עליה, ווערט דער עושר דער בעל הבית געבענטשט אפילו ער האט נישט געוואוסט אז ער האט געטון דא א צדקה. פסוק כ. כי תחבט זיתך, אז דו וועסט אפקלאפן דיין איילבירטן בוים, לא תפאר אחריך. די מפרשי הפשט זאגן אז דאס מיינט, זאלסט נישט אראפנעמען יעדן איילבירט וואס איז דא אויף די ביימעלעך, זאלסט נישט אינגאנצן אפליידיגן די צווייגעלעך, לאז איבער אביסל פאר די ארעמע לייט, און חזל האבן גע'דרש'נט אז דאס גייט ארויף אויף די מצוה פון פאה, וואס גייט אויכעט אן ביי ביימער, זאלסט נישט אוועקנעמען די גאנצע שיינקייט, די פרוכט איז דאך די שיינקייט פונעם בוים, זאלסט נישט אוועקנעמען די גאנצע שיינקייט נאך דיר, און פון אחריך לערנט מען טאקע ארויס שכחה אויכעט, נאר לגר ליתום ולאלמנה יהיה זאלסט עס איבערלאזן פאר די גר די יתום און די אלמנה, זאגט רש"י לא תפאר, לא תטול תפארתו ממנו, נעם נישט אוועק די גאנצע שיינקייט פון אים, מכאן שמניחין פאה לאילן, פון דא זעהן מיר אז מ'דארף איבערלאזן ביי א בוים אויכעט פאה, און די פסוק האט עס מגלה געווען ביי א זית בוים אבער הוא הדין ביי אנדערע ביימער, אחריך זו שכחה וואס מ'לאזט איבער הונטער זיך דאס גייט אויכעט אן ביי ביימער. פסוק כ א, כי תבצור כרמך אז דו וועסט אפלעזן דיין וויינגארטן, לא תעולל אחריך, זאלסטו נישט צוריק גיין נעמען אויך די עוללות, וואס דאס מיינט אזעלכע יונגערע וואס זענען נישט אזוי געצייטיגט אזוי ווי די אנדערע געהענגלעך, ס'פעלט דערפון חלקים ווי רש"י גייט אויסשמועסן, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, דאס זאל זיין פאר די גר פאר די יתום און פאר די אלמנה.

ס'האט נישט קיין אקסל און נישט קיין טראפינג. יש לו אחד מהם, טאמער ס'האט איינע פון די צוויי זאכן, הרי לבעל הבית, נאר טאמער ס'פעלט די ביידע חלקים, גייט עס פארן ארעמאן. וואס מיינט דאס אבער? וראיתי בגמרא ירושלמית, איזו היא כתף, וואס מיינט דאס אז ס'האט א אקסל? פסיגן זה על גב זה, די סדר פון א געהענגל איז אז פון ביידע זייטן קומען ארויס אזעלכע קלענערע געהענגלעך און ס'האלט זיך איינס אויף די אנדערע אזוי ווי א פעקל וואס האלט זיך אויף א פלייצע, אויב ס'פעלט דעי חלק דעמאלטס הייסט עס אז ס'פעלט די כתף, און נטף מיינט אלו התלויות בשדרה ויורדות, אונטן פונעם שטרענגל איז דא אזעלכע טרויבעלעך וואס וואקסן אסאך צוזאמען און ס'קוקט אויס ווי ס'טראפט אראפ פון אונטן פונעם געהענגל. אויב ס'איז מער שיטער, ס'איז נישט אזוי געדעכט דארטן, דעמאלטס הייסט עס אז ס'פעלט די נטף, און אויב ס'פעלט סיי די כתף און סיי די נטף, גייט עס פאר די ארעמע לייט. פסוק כב, וזכרת און דו זאלסט געדענקען כי עבד היית בארץ מצרים דו ביסט געווען א קנעכט אין לאנד מצרים, און וועגן דעם זאלסטו אינזין האבן די ארעמע לייט, ווייל דארט ביסטו דאך געווען ארעם, און דו וואלסט דיך זייער שטארק געפרייעט ווען די מצריים וואלטן דיך געלאזט גיין נעמען אביסל פאה צי עוללות פון זייערע ביימער, ממילא על כן אנכי מצווך לעשות את הדבר הזה, פאר דעם באפעל איך דיר צו מאכן די זאך, זאלסטו רחמנות האבן אויף די ארימע לייט, און זיי שענקען פון דיינע טרויבן, און פון דיינע זיתים, און פון אלע אנדערע ביימער. קאפיטל כ ה, פסוק א', הייבט זיך אן די פרשה פון מלקות, כי יהיה ריב בין אנשים, אז ס'וועט זיין א קריגעריי צווישן מענטשן, ונגשו אל המשפט ושפטום, זיי וועלן זיך דערנענטערן צו א דין תורה און מ'וועט זיי משפט'ן, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, מ'וועט גערעכט געבן דעם צדיק, דעם ערליכן, און מ'וועט באשולדיגן דעם שולדיגן. זאגט רש י, כי יהיה ריב, די ווערטער כי יהיה ריב איז איבריג, ס'וואלט געקענט שטיין סתם כי יגשו אל המשפט, נאר די פסוק וויל ארויסברענגען אז אויב ס'איז דא א קריגעריי צווישן מענטשן, סופם להיות נגשים אל המשפט, די סוף וועט זיין אז מ'וועט זיך נישט קענען אליינס פארגלייכן און מאכן א פשרה צווישן זיך, מ'וועט מוזן גיין צו א דין תורה, ווייל א קריגעריי איז אזוי ווי א בדקא דמיא וואס איינמאל ס'מאכט זיך א שפאלט און ס'הייבט אן ארויסצוגיין וואסער ווערט דערפון א גאנצע טייך און מ'קען שוין נישט אליין האנדלען, מ'דארף גיין צו א דין תורה. אמור מעתה זאג פון יעצט אין שלום יוצא מתוך מריבה, פון א קריגעריי ווערט שוין נישט קיין שלום, ס'ווערט נאר ערגער און ערגער, די מחלוקה ווערט גרעסער און גרעסער. מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק, ווער האט צוגעברענגט אז לוט זאל זיך אפשיידן פון אברהם, הוי אומר זו מריבה, ס'איז אנטשטאנען א קריגעריי צווישן די פאסטוכער פון אברהם און די פאסטוכער פון לוט, און דאס האט גורם געווען אז לוט זאל זיך צושיידן און אוועקגיין פון אברהם. די משכיל לדוד שמועסט אויס אז דאס אליין אז מען דארף גיין צו א דין תורה איז נאכנישט אזוי געפערליך, די פראבלעם איז אבער אז ס'וועט צוקומען צו שלעגערייען, איינער וועט הייבן א האנט אויף א צווייטן און ער וועט מחיוב ווערן מלקות באופן וואס די שאדן, די שעדיגונג איז נישט געווען קיין שווה פרוטה, אויב ס'איז א שווה פרוטה דעמאלטס דארף מען באצאלן און מען באקומט נישט קיין מלקות, אין אדם לוקה ומשלם, אבער אויב ס'איז געווען א קלאפ ווייניגער ווי א שווה פרוטה דעמאלטס באקומט מען מלקות, אדער וועט ער אים שעלטן, מיטן נאמען, און אין אזא פאל איז ער אויך מחיוב מלקות, כדומה וכדומה וואס א מענטש קען טון איינער פארן צווייטן, און דאס אלעס האט זיך אנגעהויבן מיט א קליינע קריגעריי און צוליב דעם ווערט ער מחיוב מלקות ביים בית דין. והרשיעו את הרשע, יוכל, וואלט איך געקענט מיינען און פארשטיין פון די פסוקים דא אז כל המתחייבין בדין לוקין ווייל אין די קומענדיגע פסוק שטייט והיה אם בן הכות הרשע, זאל מען אים געבן מלקות. קוקט אויס פון דא אז טאמער א מענטש פארלירט א דין תורה דארף מען אים שלאגן מלקות, תלמוד לומר, די פסוק זאגט ניין, והיה אם בן הכות הרשע, נאר טאמער ער איז אזא מין מענטש וואס מען דארף געבן שלעק, פעמים לוקה פעמים אינו לוקה, אמאל יא אמאל נישט, נישט יעדער באקומט מלקות, און מי הוא הלוקה, ווער באקומט מלקות און ווער נישט. למוד מן הענין, לערן עס ארויס פון די קומענדיגע פסוק וואס שטייט גלייך נאך די פרשה, לא תחסום שור בדישו, דו זאלסט נישט פארמאכן די מויל פון דיין אקס ווען ער גייט דרעשן, וואס דאס איז א לאו שלא ניתק לעשה, א לאו וואס ס'שטייט נישט נאכדעם עפעס א געוויסע עשה וואס מ'קען טון און מיט דעם פאררעכטן די לאו, נאר אויף אזא מין זאך איז דא מלקות, אבער א לאו הניתק לעשה איז נישטא קיין מלקות, און באמת איז מען אין די גמרא ממעט פון דעם נאך פארשידענע זאכן, אז ס'מוז זיין א לאו שיש בו מעשה, אויב ס'איז א לאו שאין בו מעשה איז עס אויך נישט דומה ללאו דחסימה, און ס'קען נישט זיין א לאו הבא מכלל עשה, אדער א לאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין, א לאו הניתן לתשלומין, א לאו שבכללות, יעדע זאך וואס איז נישט דומה צו לא תחסום שור בדישו איז מען ממעט פון מלקות. איז דער רמב"ן זאגט אז לויט ווי חזל האבן מפרש געווען די פרשה אז מען רעדט פון די דין פון מלקות וואס ס'קומט אויף מענטשן וואס זענען מחיוב א לאו איז דאך לכאורה שווער פארוואס הייבט ער אן מיט כי יהיה ריב בין אנשים, מלקות אויף א לאו איז דאך שייך אפילו ווען א מענטש עסט ביי זיך אינדערהיים נבילה, ער פלאנצט איין כלאים, ער וואוינט מיט א ביאה אסורה וואס איז אסור בלאו, פארוואס עפעס דארף ער אנהייבן מיט די ענין פון א קריגעריי? און אויך ווי קומט דא אריין והצדיקו את הצדיק? סתם אזוי ווען א מענטש האט געגעסן נבילה איז ער א רשע, ס'איז נישטא דא קיין צווייטער וואס איז א צדיק. זאגט ער פאר דעם טאקע האבן חזל איינגעזעצט די פרשה אז מ'רעדט פון עדים זוממין. דאס מיינט אז ס'איז געקומען איין גרופע עדים און זיי האבן געוואלט פאלש עדות זאגן אויף א מענטש אז ער איז א בן גרושה אדער א בן חלוצה און ער איז א פסול'ער כהן, און ס'איז געקומען נאך א כת עדים וואס זיי האבן מזים געווען די ערשטע כת, און אויף דעם איז שוין זייער גוט שייך והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, ס'האט זיך ארויסגעשטעלט ווער ס'איז גערעכט און ווער נישט. אין אזא מין פאל קען מען נישט מקיים זיין די דין הזמה, ועשיתם לו כאשר זמם. און דעמאלטס האב איך געזאגט אז די עדים זוממין באקומען מלקות. אדער זאגט ער, צום ביישפיל אויף א פאל ווי זיי האבן עדות געזאגט פאלש אויף א מענטש אז ער האט עובר געווען אויף א לאו און ער איז מחיוב מלקות, יעצט ווען ס'שטעלט זיך ארויס אז זיי זענען פאלשע עדות דארפן זיי באקומען מלקות. ער זאגט אויך אז ס'קען זיין סתם א קריגעריי, אזוי ווי אונז האבן פריער אויסגעשמועסט אז מענטשן האבן א קריגעריי און מען שעדיגט זיך איינער דעם אנדערן, פחות משוה פרוטה, אדער מען שעלט אים, אדער ער האט געטון א צווייטן עוולה, ער האט גענומען פון אים א משכון, פון א זאך וואס איז מען מאכט מיט דעם אוכל נפש, וואס געווענליך אזעלכע מינע זאכן הייבן זיך אן מיט א קריגעריי, און יענער רופט דעם אנדערן צו דין תורה, און דעמאלטס ווערט מען מחיוב מלקות. פסוק ב'. והי' וועט זיין, אם בן הכות הרשע, אויב דער איז א מענטש פון מלקות דער רשע, דאס מיינט אז מען האט אריין געטראכט און ס'קומט זיך אים מלקות, און די בעל הטורים זאגט אז בן איז א לשון פון פארשטאנד, בינה, און מען דארף אים גוט אפשאצן צו ער קען פארנעמען די מלקות און וויפיל ער קען פארנעמען מען טאר נישט געבן קיין איין איבריגע שמיץ, והפילו השופט, זאל די שופט הייסן אז מען זאל אים אראפלייגן, נישט ממש אראפלייגן אינגאנצן נאר איבערבייגן אויף א ברעט, והכהו לפניו, און ער, דער שלעגער, זאל אים שלאגן פארנט פונעם שופט, כדי רשעתו וויפיל ס'קומט זיך אים לויט זיין שלעכטקייט, במספר, מיט א צאל. זאגט רש"י, והפילו השופט, מלמד, שאין מלקין אותו לא עומד ולא יושב, אלא מוטה, נישט שטייענדיג, נישט זיצעדיג, נאר איבערגעבויגן, אויף אזא זויל וואס איז געווען אריינגעשטעקט אין דער ערד, די הענט האט מען צוגעבינדן אויף די זייטן פון דעם האלץ, און אזוי איז ער געשטאנען איבערגעבויגן און מען האט אריינגעשמיסן אין אים. לפניו כדי רשעתו. לערנען חז"ל אז די ווארט לפניו גייט אויף אראפ, ולאחריו כדי שתים. פארנט אויפן קערפער געבט מען אים איין טייל, און פון הינטן אויף די צוויי אקסלען געבט מען אים די אנדערע צוויי חלקים פון די שמיץ וואס ס'קומט זיך אים, מכאן אמרו, מלקין אותו שתי ידות מלאחריו, צוויי חלקים פון הינטן, ושליש מלפניו. במספר, ואינו נקוד במספר, ס'שטייט נישט במספר, וואס דעמאלטס וואלט דאך עס געטייטשט די באקאנטע צאל, וואס דאס מיינט עפעס א געוויסע צאל וואס שטייט ערגעץ אנדערש, אדער די צאל וואס מ'האט אים אפגעשאצט אז ער קען פארנעמען, אבער במספר פארשטייט מען פון דעם אז ס'האט נאך א המשך, ס'דארף גיין ווייטער מיט די קומענדיגע פסוק, למד שהוא דבוק, לומר, במספר ארבעים. מיט א צאל פון פֿערציק, ולא ארבעים שלימים נישט קיין גאנצע פֿערציק, אלא מנין שהוא סוכם ומשלים לארבעים, והן ארבעים חסר אחת, מען געבט נײַן און דרײַסיק שמיץ, וואס נײַן און דרײַסיק איז א צאל וואס גלייך נאכדעם קומט פֿערציק דאס טוט ערגענצן צו פֿערציק, דאס זאגט די פסוק במספר ארבעים. וואס איז טאקע די טעם פארוואס מען געבט. נײַן און דרײַסיק צו פֿערציק שמיץ, שטייט אין מדרש, וויבאלד דער מענטש האט עובר געווען אויף עפעס וואס שטייט אין די תורה וואס די תורה איז געגעבן געווארן צו פֿערציק טעג, דארף מען אים שלאגן פֿערציק, און אויכעט וויבאלד א מענטש ווערט באשאפן אין פֿערציק טעג, און ער האט זיך פארזינדיגט דארף מען אים געבן א עונש פון פֿערציק, אבער באמת איז דאך עס נײַן און דרײַסיק, ווייל מען וויל נישט געבן קיין פערציג, ס'דארף זיין מלקות וואס איז ראויות להשתלש, מען דארף עס קענען איינטיילן אין דריי חלקים, ס'דארף זיין איין חלק פון פארנט אויפן בויך און די אנדערע צוויי חלקים אויפן רוקן, ביי די אקסלען, ממילא האט מען איינגעפירט נײַן און דרײַסיק, און רבינו בחיי זאגט א טעם אז דאס איז טל של תחי' א מענטש וואס ער איז עובר אויף א לאו אין די תורה, ווערט ער מחויב א מיתה, אבער דורך דעם וואס מען געבט אים די נײַן און דרײַסיק שמיץ איז דאס אזוי ווי א טל של תחי' דורך דעם באקומט ער צוריק זיין חיות, כיוון שלקה הרי כאחיך ווי מען זעט ווייטער אין רש"י. אויכעט זאגט ער אז די בית דין של מטה שטראפט נישט א מענטש אונטער די דרײַצן יאר, ממילא וואלט מען געדארפט געבן דרײַצן מכות, און דאס געבט מען טאקע פון פארנט דרײַצן, און מען געבט צו פון הינטן נאך צוויי מאל אזויפיל ווי מען לערנט ארויס פון לפניו כדי רשעתו ולאחריו כדי שתיים. די בית דין של מעלה וואס זיי זענען נישט מעניש ביז די צוואנציג יאר, איז זיי געבן זעכציג שמיץ, ווייל דאס איז דריי מאל צוואנציג, מ'טרעפט טאקע ביי אליהו הנביא שטייט אז מען האט אים געגעבן זעכציג פייערדיגע שמיץ, דאס איז אלעס וועגן דעם ווייל זיי זענען נישט מעניש אונטער די צוואנציג און דריי מאל צוואנציג איז זעכציג. פסוק ג' ארבעים יכנו, פערציג זאל ער אים שלאגן, לא יוסיף ער זאל נישט פארמערן, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה, טאמער ער וועט פארמערן אים צו שלאגן אויף די אויסגערעכנטע שמיץ וואס ער קען פארנעמען, א גרויסע קלאפ, וואס יעדע איבריגע שמיץ איז באמת צו שווער פאר אים צו פארנעמען, ס'הייסט א גרויסע זאך פאר אים. ונקלה אחיך לעיניך וועט דיין ברודער פארשעמט ווערן פאר דיר, ער וועט דורכפאלן, ער וועט מקולקל ווערן, במי רגליים אדער ברעי ממילא טארסטו דאס נישט טון, דאס איז א לאו אין די תורה אז מען טאר נישט מוסיף זיין, און דער רא"ש זאגט אז פאר דעם האט מען טאקע נישט געשלאגן פֿערציק, כדי מען זאל נישט צוקומען מוסיף צו זיין, האט מען איינגעפירט נײַן און דרײַסיק, אזוי אפילו מען וועט יא געבן א איבריגע שמיץ זאל עס זיין נאר פֿערציק און נישט מער. זאגט רש"י, לא יוסיף. מכאן אזהרה למכה את חברו, פון דא איז דא א לאו אויף איינער וואס שלאגט דעם חבר, מה דאך דער מענטש דא וואס ס'קומט זיך אים שלעק, זאגט די תורה אז מ'טאר נישט געבן קיין איין איבריגע, כל שכן איינער וואס איז אן ערליכער, א גערעכטער מענטש, א צדיק. ונקלה אחיך, כל היום קוראו רשע, א גאנצן טאג אין די פריערדיגע פסוקים איז געשטאנען אויף דעם מענטש אז ער איז א רשע, ומשלקה קראו אחיך, איינמאל ער איז געשלאגן געווארן זיינע מלקות, הייסט ער שוין א ברודער, און פון דא לערנט מען ארויס, אז אפילו א מענטש איז געווען מחיוב כרת, אויב אבער האט מען אים געגעבן מלקות, ווערט ער צוריק א ברודער, ער ווערט צוריק איינגעגלידערט אין די געזעלשאפט פון כלל ישראל. פסוק ד' לא תחסום שור בדישו, דו זאלסט נישט פארמאכן די מויל פונעם אקס ביי זיין דרעשן, און נישט ערלויבן אז ער זאל עסן פון די זאך וואס ער ארבעט דערמיט, זאגט רש"י לא תחסום שור, דיבר הכתוב בהווה, וואס געווענליך פלעגט מען נוצן ביים דרעשן אן אקס. אבער והוא הדין לכל בהמה חיה ועוף, יעדע מין בעל חי וואס מען נוצט, מען לערנט ארויס א גזירה שווה, שור שור פון שבת, וואס דארט שטייט אויכעט וכל בהמתך, ולכל מלאכה שהיא בדבר מאכל, יעדע מין זאך וואס ס'האט צו טון מיט אן עסנווארג, אם כן למה נאמר שור, פארוואס דעמאלט דארף שטיין אין פסוק שור, ס'איז דאך גייט זיך אן ביי אלע זאכן, להוציא את האדם, ווייל ס'קומט ממעט זיין א מענטש, א מענטש וואס ער ארבעט ביי איינעם, איז אויכעט דא א מצוה אים צו לאזן עסן בשעת די ארבעט, ווי ס'איז שוין געשטאנען אויבן אין די פסוקים, אבער די לאו פון לא תחסום גייט נישט אן ביי א מענטש. בדישו, יכול וואלט איך געקענט מיינען יחסמנו מבחוץ, נאך פאר ער גייט אריין צום דרעשן זאל ער אים יא מעגן פארשליסן די מויל. תלמוד לומר לא תחסום שור, מכל מקום, ווייל ס'שטייט נישט לא תדוש בחסימה וכדומה אזא מין לשון וואס ס'זאל משמע זיין אז די עיקר קפידה איז אויפן דרעשן, נאר ס'שטייט לא תחסום שור, זאג איך אז דאס מיינט אויף יעדן פאל, זאלסט נישט אפילו פארן דרעשן צומאכן זיין מויל, אויב דאס מיינט אז ער וועט נישט קענען עסן בשעת ער דרעשט. ולמה נאמר דיש. אויב איך זאג אז די דישה איז לאו דווקא, פארוואס שטייט טאקע אין פסוק בדישו? לומר לך דיר צו זאגן מה דיש מיוחד, פונקט ווי די דיש איז באשטימט אז דאס איז א דבר שלא נגמרה מלאכתו, ס'איז נאך נישט פארטיג די זאך, ס'איז נאך נישט מחיוב במעשרות דעמאלטס, וגדולו מן הארץ און אויך איז דאס א זאך וואס וואקסט פון דער ערד, אף כל כיוצא בו יעדע מין ארבעט וואס מען ארבעט מיט א זאך וואס איז געוואקסען פון דער ערד און ס'איז נאך נישט פארטיג די ארבעט, דעמאלטס מעג מען עסן דערפון. יצא החולב, א מענטש וואס ער מעלקט פאר איינעם, זיינע קיען, והמגבן, ער מאכט די קעז פאר אים, והמחבץ, ער טיילט אפ די קעז פון די וואסער, שאין גדולו מן הארץ, וואס די זאכן וואקסן דאך נישט פון דער ערד, וועט ער נישט מעגן עסן דערפון, יצא הלש, די זעלבע זאך איינער וואס ער קנעט איין פאר איינעם א טייג, והמקטף, אדער ער ענדיגט עס צו, ער שמירט עס אן, ער וועלגערט עס אויס, שנגמרה מלאכתו לחלה, וואס דעמאלטס איז שוין געווען די גמר מלאכה, עס איז שוין מחיוב בחלה, טאר מען אויך נישט עסן דערפון. יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות די זעלבע זאך ווען א מענטש איז געדינגען געווארן צו צעטיילן די טייטלען מיט די פייגן, שנגמרה מלאכתן למעשר ווייל דארט איז שוין געווארן מחיוב במעשר, מעג ער אויך נישט עסן דערפון. הגם רש"י האט פריער געזאגט אז פאר דעם שטייט די פסוק שור להוציא את האדם, ממילא ווי קומט דא אריין דער חולב מיט די מגבן מיט די אלע זאכן וואס דאס איז דאך א ארבעט וואס א מענטש טוט און נישט א בהמה, האבן מיר אבער פריער שוין אויסגעשמועסט אז די לאו פון חסימה איז טאקע נישט דא ביי א מענטש, אבער די מצוה פון געבן צו עסן פאר אן ארבעטער, לאזן דעם ארבעטער עסן, דאס גייט אן ביי א מענטש אויכעט, און מען לערנט ארויס אין פסוק אז א מענטש האט די זעלבע דין ווי א בהמה, ווען די בהמה מעג עסן דעמאלטס מעג דער מענטש עסן, ממילא וויבאלד ביי די בהמה שטייט בדישו און מען לערנט ארויס אז ס'מוז זיין א דבר שלא נגמרה מלאכתו וגדולו מן הארץ, די זעלבע זאך א מענטש וואס ער ארבעט ביי א צווייטן, נאר ביי אזאלכע מיני זאכן, וואס איז גדולו מן הארץ און ס'איז לא נגמרה מלאכתו למעשר ולחלה, נאר ביי אזאלכע מיני זאכן איז געזאגט געווארן די הלכה אז ער מעג עסן דערפון. פסוק ה, הייבט זיך אן די פרשה פון יבום, כי ישבו אחים יחדיו, אז ברידער וועלן זיצן אינאיינעם אויף די וועלט, ומת אחד מהם, איינער פון די ברידער וועט שטארבן, ובן אין לו, נישט דא צו אים קיין קינדער, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, זאל די פרוי פונעם פארשטארבענעם נישט זיין אינדערויסן אויף די גאס און חתונה האבן צו א פרעמדן מענטש, יבמה איר שוואגער, איר מאנ'ס ברודער יבא עליה זאל קומען אויף איר, ולקחה לו לאישה, ער זאל איר נעמען צו אים פאר א פרוי, ויבמה, און ער זאל איר מייבם זיין, וואס דער חזקוני זאגט אז ויבמה מיינט ער זאל איר אוועק נעמען פונעם דין פון יבום, זי זאל ווערן אויס זיין שוועגערן, פון יעצט און ווייטער וועט זי זיין זיין פרוי. זאגט רש"י כי ישבו אחים יחדיו, שהיתה להם ישיבה אחת בעולם, ישבו אחים מיינט אז די ברידער זענען אויף איינמאל געווען אויף די וועלט, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו, טאמער ס'איז געבוירן געווארן א יונגערע ברידער נאכדעם וואס דער עלטערע ברידער האט שוין נישט געלעבט, קען ער נישט און טאר ער נישט מייבם זיין זיין ברודער'ס פרוי. יחדיו מיינט המיוחדים בנחלה, ברידער וואס זענען געאיינציגט מיט דעם אז זיי טוען זיך ירש'ענען איינער דעם אנדערן, וואס דאס מיינט ברידער פון איין טאטן, פרט לאחיו מן האם אויב ער איז א ברודער נאר דורך די מאמע'ס זייט, דעמאלטס גייט נישט אן ביי דעם די דין פון יבום, ובן אין לו. עיין עליו, ס'וואלט געקענט שטיין אין לו אן א יודעלע, און ס'שטייט מיט א יו"ד, טוט מען מחלף זיין דעם אל"ף מיט א עי"ן, און איך זאג, קוק דיך גוט אום אויף אים, אפילו ווען דו מיינסט אז ער האט נישט קיין זון, זאלסטו גוט באטראכטן און זיך נאכפרעגן, אויב ס'נישט געבליבן פון אים בן או בת, א זון אדער א טאכטער, או בן הבן, או בת הבן. א זונ'ס א זון, א זונ'ס א טאכטער, או בן הבת או בת הבת, א טאכטער'ס זון אדער א טאכטער'ס טאכטער, סיי וואס פאר א קינדער אדער אייניקלעך ס'איז דא פון דעם מענטש, גייט נישט אן די דין פון יבום. פסוק ו', והיה הבכור אשר תלד, בפשטות קען מען ווען טייטשן, דער עלטסטער קינד, וואס די פרוי ווערט געבוירן מיט איר מאנ'ס ברודער וואס ער האט איר מייבם געווען, יקום דער קינד זאל אויפשטיין על שם אחיו המת, אויף די נאמען פון דעם פארשטארבענעם ברודער, אז מ'דארף ווען א נאמען געבן נאך אים, ולא ימחה שמו מישראל, ס'זאל נישט ווערן פארמעקט די נאמען פון די פארשטארבענע ברודער פון צווישן די אידן, זאגט אבער דער רמב"ן, אז מ'זעט ביי בועז למשל, אז מ'האט נישט געגעבן א נאמען מחלון נאך די מאן, די ערשטע פארשטארבענע מאן פון רות, זעהן מיר אז די פסוק איז ארויסגעגאנגען פון די פשוטע פשט, די גמרא זאגט אז דאס איז איינע פון די פעלער ווי מקרא יוצא מידי פשוטו, און מען טייטשט אויס דעם פסוק גאר אנדערש, ווי רש"י ברענגט דא, והיה הבכור איז א המשך מיט די סוף פון די פריערדיגע פסוק, ולקחה לו לאישה ויבמה, ווער זאל איר מייבם זיין? והיה הבכור, דער עלטסטער זון וואס ער איז געבוירן געווארן פון די מאמע פון די פארשטארבענע מאן. גדול האחים הוא מייבם אותה, די עלטסטע פון די ברידער, ער האט א מצוה איר מייבם צו זיין. און פון אשר תלד לערנט מען שוין ארויס א פרישע זאך, פרט לאילונית שאינה יולדת, טאמער די פרוי, די אלמנה, איז א אילונית וואס קען נישט האבן קיין קינדער גייט נישט אן ביי איר די דין פון יבום. יקום על שם אחיו לערנט מען ארויס אז דער בכור דער עלטסטער ברודער וואס ער איז מייבם גייט אריין אויפן פלאץ פון די ברידער, זה שיבם את אשתו יטול נחלת המת בנכסי אביו, ער נעמט איבער די גאנצע ארבטייל פונעם פארשטארבענען אויך די חלק וואס ער האט באקומען פון די פארמעגנס פון זייער טאטן, ולא ימחה שמו פרט לאשת סריס ששמו מחוי, טאמער דער ערשטער דער פארשטארבענער ברידער איז געווען א סריס חמה וואס ער האט קיינמאל נישט געקענט האבן קיין קינדער, זיין נאמען איז שוין סייווי פארמעקט, ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר ארויפצוברענגען קינדער אויף די וועלט, ביי אזא מענטש גייט נישט אן די דין פון יבום אויף זיין פרוי. פסוק ז' ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, טאמער דער מענטש, דער ברודער, וועט נישט וועלן נעמען זיין שוועגערין און מייבם זיין, ועלתה יבמתו השערה זאל זיין שוועגערין ארויף גיין צו די טויער פון בית דין אל הזקנים, צו די בית דין די עלטערע לייט, ואמרה און זי זאל זאגען אזוי, מאן יבמי מיין שוואגער וויל נישט להקים לאחיו אויפצושטעלן פאר זיין ברודער שם א נאמען בישראל צווישן די אידן, לא אבה יבמי, ער וויל מיר נישט מייבם זיין. זאגט רשי השערה כתרגומו לתרע בית דינא צו די טויער פון בית דין. פסוק ח', וקראו לו זקני עירו, זאלן די עלטסטע, די תלמידי חכמים, די בית דין פון זיין שטאט אים רופן, ודברו אליו און זיי זאלן רעדן צו אים. חזל זאגן אז מען דארף אים צורעדן א גוטע עצה, אויב די יארגענג שטימען נישט, איינער פון זיי איז עלטער און דער אנדערער יונגער, זאל מען זיי צורעדן נישט מייבם צו זיין, און טאמער ס'איז יא א פאסיגע שידוך, זאל מען זיי צורעדן יא מייבם צו זיין, און אויב ס'שטעלט זיך ארויס אז ער וויל נישט, ועמד זאל ער זיך אויפשטעלן ואמר און ער זאל זאגן, לא חפצתי לקחתה, איך וויל איר נישט נעמען, זאגט רשי ועמד בעמידה, לכתחילה דארפן זיי שטיין, ואמר בלשון הקודש, ואף היא און אויך זי דבריה בלשון הקודש, דאס וואס זי האט געזאגט פארדעם מאן יבמי, און דאס וואס זי האט געזאגט נאכדעם ככה יעשה לאיש, דאס אלעס דארף ווערן געזאגט אויף לשון הקודש ווען מען לערנט ארויס א גזירה שוה, דא שטייט וענתה ואמרה, און ס'שטייט ביי די ברכות און קללות פון הר גריזים והר עיבל, וענו הלוים קול רם, און דארט לערנט מען ארויס א גזירה שווה, קול, פון מתן תורה ווי ס'שטייט משה ידבר והאלקים יעננו בקול, פונקט ווי די תורה איז געגעבן געווארן אויף לשון הקודש די זעלבע זאך די ברכות און קללות, און פון דארט לערנט מען ארויס אויף אהער אז ס'דארף זיין בלשון הקודש. פסוק ט'.

זאל זי אים פארשעמען און זאגן, ואמרה, ככה יעשה לאיש אזוי זאל געטון ווערן צו א מענטש, אשר לא יבנה את בית אחיו וואס ער וויל נישט אויפשטעלן די שטוב פון זיין ברודער. זאגט רשי וירקה בפניו, ס'שטייט נישט לפניו, וואלט מען זיך געקענט איינרעדן אז דאס מיינט ממש בפניו, אין זיין פנים אריין, אבער דרכיה דרכי נועם, די תורה האט נישט דאס פארלאנגט מען זאל שפייען אין זיין פנים, נאר ס'מיינט על גבי קרקע, אויף דער ערד פארנט פון אים, אשר לא יבנה. יבנה איז דאך א לשון עתיד, פון וואו ווייס זי אז ער וויל נישט קיינמאל אויפבויען, אפשר וועט ער זיך שפעטער מיישב זיין, מכאן און פון דא לערנט מען ארויס, למי שחלץ ווער ס'האט געגעבן חליצה, שלא יחזור וייבם ער טאר שוין נישט שפעטער מייבם זיין, דלא כתיב אשר לא בנה אלא אשר לא יבנה, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה וויבאלד ער האט נישט אויפגעבויט ער האט געגעבן חליצה טאר ער שוין נישט אויפבויען. וואס איז די ענין פון אויסטון זיין שיך און שפייען פאר אים? שטייט אין בכור שור אז די אויסטון די שיך איז א רמז זי זאגט איך בין גרייט צו זיין דיין דינסט, איך בין גרייט דיך צו באדינען, דו זאלסט חתונה האבן מיט מיר, און איך וועל זיין געטריי צו דיר, אדער אלעס טו איך, אדער אנטון איך, אדער אויסטו איך, אדער צושטעלן וואס דו דארפסט, און אויב ער איז נישט מסכים, דעמאלטס שפייט זי פאר אים און זי זאגט אים, איך בין געווען גרייט דערצו, אבער אז דו ווילסט נישט האב איך מער גארנישט מיט דיר, איך קומער מיך גארנישט מיט דיר, דו גייסט נישט ביי מיר אן מער ווי די ביסל שפייעכץ וואס איך האב דא אראפגעשפיגן, איך דארף דיר נישט גארנישט מכבד זיין, פארקערט, זי פארשעמט אים נאך מיט דעם, און ס'איז א ענין פון א בזיון, און דורכדעם ווערט זי נתחזק. און מענטשן רופן זיך דארט אן חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, אז דאס איז אזא מין מענטש וואס מען האט אים אויסגעטון די שיך און ער האט נעבעך נישט ווער ס'זאל אים עס צוריק אנטון, ווייל ער האט נישט געהאלטן ביים חתונה האבן מיט איר, זי געבט אים די שיך, קענסט דיר עס אליין צוריק אנטון, איך בין געווען גרייט דיר עס אנצוטון, אבער אז דו ווילסט נישט חתונה האבן מיט מיר, וועסטו דיך אליין מוזן מוטשענען,

איז וויבאלד דער ברודער וויל נישט איבערנעמען די נכסים פון די פארשטארבענע ברודער, ער וויל איר נישט מייבם זיין וואס דעמאלטס וואלט ער אריבערבאקומען אלע נכסים, איז ער איר מקנה מיט דעם וואס זי טוט אים אויס די שיך איז ער איר מקנה אז זי זאל ווערן די בעל הבית פון די נכסים. דער רבינו בחיי זאגט אז די פשוט'ע פשט פון מצוות ייבום איז כדי די פרוי זאל קענען בלייבן אין איר מאנ'ס שטוב און זיך דרייען אין זיינע פארמעגנס, און אזוי וועט די נאמען פון די פארשטארבענע מאן ווייטער בלייבן דורך דעם וואס זי דרייט זיך און זי קומט אריין און ארויס פון זיינע פעלדער און זיין הויז, רעדן מענטשן, אה, זי איז די פרוי פון דעם מענטש וואס ער לעבט שוין נישט, און מען דערמאנט נאך זיין נאמען אויף זיינע פארמעגנס, ס'איז א געוואלדיגע כבוד פאר'ן מת אז ער ווערט נישט פארגעסן פון די וועלט. און מען שאצט אפ אז דאס איז געווען די דעת פונעם פארשטארבענעם ברודער, ס'איז אים אסאך מער ניחא אז זיין אייגענער ברודער זאל אריינקומען און איבערנעמען זיינע זאכן ווי איידער א פרעמדער, און די טעם פון חליצה איז אז ווילאנג ער איז מייבם שטעלט ער דאך אויף קינדער פאר זיין ברודער, און ס'הייסט נאך כאילו דער ברודער לעבט, איינמאל ער זאגט איך וויל איר נישט מייבם זיין רעכנט זיך דאס כאילו דער ברודער איז יעצט געשטארבן, טוט זי אים אויס די שיך צו ווייזן, דו דארפסט יעצט פראווענען אבילות, אזוי ווי א אבל טאר נישט גיין קיין שיך דארפסטו יעצט אויסטון דיין שיך, ווייל מיט דעם וואס דו האסט מיך אפגעזאגט און דו ווילסט מיר נישט מייבם זיין, איז כאילו די ברודער איז יעצט געשטארבן און דו טארסט נישט גיין קיין שיך. דאס איז על דרך הפשט, על דרך הדרש זאגט ער, איז מצות יבום איינע פון די חוקי התורה, זאכן וואס מען פארשטייט נישט, חזל רעכענען דאס אויס, די רוק היבמה, צוזאמען מיט שעטנז, אכילת חזיר, זאכן וואס אונז פארשטיי מיר נישט די טעם דערפון. פסוק י', ונקרא שמו בישראל, ס'זאל ווערן אנגערופן זיין נאמען צווישן די אידן וואס זענען דארט אנוועזנד, בית חלוץ הנעל, דאס איז די שטוב פון דער וואס ער האט א אויסגעטוהנע שיך און ער האט נישט ווער ס'זאל אים עס צוריק אנטוהן. זאגט רש"י ונקרא שמו וגומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל, ס'איז א מצוה אויף די אלע וואס שטייען דארטן אז זיי זאלן זאגן חלוץ הנעל, מ'זאגט דריי מאל חלוץ הנעל, און דורך דעם ווערט די שטוב זיינע אנגערופן בית חלוץ הנעל. פסוק י"א כי ינצו אנשים יחדיו אז מענטשן וועלן זיך קריגען אינאיינעם, איש ואחיו א מענטש מיט זיין ברודער, מיינט נישט דווקא ברודערס, מענטשן וועלן אנפאנגען א קריגעריי, זיך קריגען, וקרבה אשת האחד, און די פרוי פון איינעם פון די וועט זיך דערנענטערן להציל את אישה צו ראטעווען איר מאן מיד מכהו פון די הענט פון זיין שלעגער,

כי יכה איש את רעהו, פארוואס דארף ער אריינברענגען דא אז מען האט זיך אנגעהויבן מיט א קריגעריי? ווייל ער וויל ארויסברענגען אז אויב ס'קומט צו א ווערטערליכע געפעכט, סופן לבוא לידי מכות וועט די סוף זיין אז מען וועט אנהייבן הייבן הענט, כמו שנאמר מיד מכהו אין שלום יוצא מתוך ידי מצות, פון א קריגעריי קומט נישט ארויס קיין פרידן. וואס איז די המשך פון די פרשה מיט די פריערדיגע פרשה? זאגט די ספורנו אז כאטשיג די תורה האט מתיר געווען און באפוילן א יבמה וואס מען וויל איר נישט מייבם זיין, אז זי זאל פארשעמען איר מאנ'ס ברודער, זי זאל אראפשפייען אויף דער ערד פאר אים, און אים פארשעמען אויף דעם וואס ער וויל איר נישט מייבם זיין און וויל נישט אויפשטעלן א שטוב פאר זיין ברודער. דאך, אויב מענטשן קריגן זיך, טאר נישט די פרוי פון איינער פון זיי זיך אננעמען פאר איר מאן אויף אזא פרעכן אופן פון פארשעמען יענעם אויף אזא שטארקן אופן. און חזל זאגן אז מען רעדט דא אז זי האט יא געהאט א צווייטע ברירה, ס'וואלט געווען אן אנדערע תחבולה ווי אזוי זי וואלט געקענט ראטעווען איר מאן פון דעם שלעגער, און דערפאר וועט זי דארפן באצאלן די בושות געלט. אויב אבער זי האט נישט געהאט קיין שום אנדערע וועג צו ראטעווען איר מאן, זי האט געמוזט דאס טון, וועט זי פטור זיין. און דאס איז מרומז אין ושלחה ידה, ס'וואלט געקענט שטיין סתם והחזיקה במבושיו, יעדער ווייסט אז מען טוט עס מיט די האנט, אבער ושלחה ידה מיינט זי האט עס דירעקט אויסגעשטרעקט די האנט אפילו זי האט געהאט אנדערע אופנים וויאזוי צו ראטעווען די מאן פון די הענט פונעם שלעגער. פסוק י"ב, וקצותה את כפה, זאלסט איר אפהאקן איר הענט, לא תחוס עינך, דו זאלסט נישט פארשוינען דיין אויג, אבער חזל האבן געלערנט אז די פשט איז נישט אזוי, מען דארף איר נישט אפהאקן די הענט, למעשה האט זי דאך נאר געוואלט ראטעווען איר מאן, ממילא אפהאקן די הענט ממש דארף מען נישט, און מען לערנט עס ארויס, ווי רש י זאגט וקצותה את כפה ממון דמי בושתו, זי דארף נאר באצאלן די ווערט פון די בושה וואס זי האט אים פארשעמט, מען דארף זען וויפיל דער מענטש וואלט גרייט געווען צו צאלן אז מען זאל אים נישט פארשעמען אזוי, הכל לפי המבייש אלעס ווענדט זיך לויט דער וואס ער האט פארשעמט, א ביליגער מענטש אז ער פארשעמט איז עס א גרעסערע בזיון ווי ווען א חשוב'ער מענטש פארשעמט, והמתבייש, ס'ווענדט זיך אלעס, דער וואס איז פארשעמט געווארן, א חשוב'ערע מענטש, ווערט מער פארשעמט. או אינו אלא ידה ממש. פון ווי נעמסטו דאס אפשר מיינסט אפשר מיינט עס ממש האקן הענט? נאמר כאן, לא תחוס, ונאמר להלן בעדים זוממין אויבן אין די פרשה געשטאנען, לא תחוס, מה להלן ממון אף כאן ממון, פונקט ווי דארטן מיינט עס געלט, ווי מ'האט ארויסגעלערנט פון דעם איבעריגן יד ביד, די זעלבע זאך דא, מיינט עס נאר געלט. געלט מוז זי באצאלן, ווי אונז האבן געשמועסט אז זי האט געהאט א צווייטע ברירה, זי האט נישט געמוזט צוגיין מיט אזא עזות מצח טון אזא אומדערהערטע פארשעמענדע אקט, אבער אפהאקן די הענט ממש דארף מען נישט, ווייל למעשה האט זי זיך אנגענומען פאר איר מאן'ס כבוד, און זי האט אים געוואלט ראטעווען זיין לעבן פון דעם וואס האט אים געוואלט שלאגן און דערהארגענען. און וקצותה את כפה וועט טאקע זיין די פשט לויט דעם א לשון פון ריבית קצוצה, אפשאצן, כפה, די ווערק פון אירע הענט, דאס וואס זי האט געטון מיט די הענט דאס וועט מען אפשאצן, און זי וועט דארפן באצאלן, און מען זאל איר נישט פארשוינען אפילו ווען זי האט נישט קיין געלט מוז זי דאס אויסלייגן. פסוק י ג לא יהיה לך, ס'זאל נישט זיין צו דיר, בכיסך, אין דיין בייטל, די פלאץ ווי מען האלט די וואגשאלן מיט די אלע שטיינער זאל נישט זיין דארטן אבן ואבן, צוויי סארטן שטיינער, גדולה וקטנה, איינס איז גרעסער און איינס איז קלענער. זאגט רש י אבן ואבן מיינט נישט סתם שטיינער נאר משקלות, מען נוצט עס צו וועגן און צו מעסטן, גדולה וקטנה, גדולה שהיא מכחשת את הקטנה, מען מעג האבן אלע סארטן מאסן שטיינער, אבער אויב די גרעסערע און די קלענערע זענען זיך סותר, ביידע דארפן אנגעבליך צו זיין א ליטרא, אבער איינס איז גרעסער און איינס איז קלענער, שלא יהא נוטל בגדולה מחזיר בקטנה, ער האט ביי זיך איינס וואס איז אביסל גרעסער און איינס וואס איז אביסל קלענער, מיט די גרעסערע טוט ער קויפן פון זיינע פארקויפער, און אזוי פארקויפן זיי מער, און ווען ער פארקויפט ווייטער פאר זיינע קונדן נוצט ער די קלענערע, דאס הייסט אז איינס איז מכחיש דעם אנדערן, און דאס איז א לאו צו האבן צוויי אזעלכע סארטן שטיינער. לא יהיה לך, די ווארט לך איז דאך איבריג, ס'וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט לא יהיה בכיסך, לערנט מען ארויס פון דעם, אם עשית כן אויב דו האסט אזוי געטון, דו האסט ארומגעפאפט מיט די משקלות, לא יהיה לך כלום וועסטו גארנישט האבן, עס וועט נישט זיין אין דיין בייטל קיין שום געלט. פסוק י ד, לא יהיה לך בביתך, עס זאל נישט זיין ביי דיר אין שטוב אויכעט נישט, איפה ואיפה, צוויי כלים וואס מען נוצט צו מעסטן אן איפה, גדולה קטנה, איינס איז גרעסער און איינס איז קלענער, אפילו עס ליגט סתם ביי דיר אין שטוב, דו נוצט עס נישט, אדער בכיסך, פריער אין פסוק, אפילו עס ליגט סתם אין דיין בייטל און דו נוצט עס נישט, איז דא א איסור, אל תשכן באהליך עולה, מען טאר נישט האלטן ביי זיך קיין פאפערישע משקלות. פסוק ט ו, אבן שלימה, א גאנצע שטיין, וצדק און א גערעכטע יהיה לך, זאל זיין צו דיר, איפה שלימה וצדק יהיה לך, זאל זיין צו דיר א גאנצע און גערעכטע איפה, למען יאריכו ימיך, כדי ס'זאל זיך פארלענגערן דיינע טעג, על האדמה אויף די לאנד אשר ה' אלקיך נותן לך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער געבט צו דיר. זאגט דער אבן עזרא די פשט פון דעם איז, א מלכות וואס פירט זיך מיט גערעכטיגקייט מען פאפט נישט ארום, האט דאס א זכות קיום, גערעכטיגקייט דאס האלט אן א זאך, קרומקייט דאס טוט צעווארפן די גאנצע זאך, ממילא אויב דו ווילסט מאריך ימים זיין, דיין מלוכה זאל זיך האלטן דארט, דאס קענען בלייבן אינעם לאנד, דארפסט דיך פירן מיט אבן שלימה וצדק. זאגט רש י אבן שלימה וצדק יהיה לך, די יהיה לך איז איבעריג שטייט צוויי מאל אין די פסוק, ס'וואלט געקענט צאמנעמען ביידע זאכן אויף איינמאל, אבן שלימה וצדק, איפה שלימה וצדק יהיה לך, נאר יהיה לך ווערט גע'דרש'נט, אם עשית כן טאמער דו האסט געטון אזוי האסט געהאט גערעכטע משקלות, יהיה לך הרבה וועסטו האבן אסאך געלט און אסאך הצלחה. פסוק ט ז, כי תועבת ה' אלוקיך כל עושי אלה, ס'איז מיאוס און דערווייטערט ביים אייבערשטן, יעדער וואס טוט די זאכן, בפשטות גייט עס ארויף אויף אבן ואבן, איפה ואיפה, ווער ס'מאכט אזאלכע פאפערישע משקלות איז מיאוס ביים אייבערשטן, כל עושה עול ווער ס'טוט אומרעכט, סיי במעשה און סיי אפילו בדיבור, מ'טוט בא'עוול'ן מענטשן, טשעפענען, יעדע סארט עוולה וואס מ'טוט פאר א צווייטן איז מיאוס ביים אייבערשטן, דער משך חכמה זאגט אז אין פרשת כי תצא יעדע פרשה ענדיגט זיך מיט א סיבה, וזכרת כי עבד היית במצרים וכדומה, דא איז שוין זייט דעם קאפיטל האט זיך אנגעהויבן נישט געשטאנען קיין שום סיבות, פון כי יהיה ריב בין אנשים איז נישט געשטאנען די טעמים פון די מצוות, איז דער פסוק כי תועבת ה' אלקיך כל עושי אלה גייט ארויף אויף די אלע זאכן, סיי דער וואס איז מוסיף א מכה ביים געבן מלקות, וויבאלד יענער האט נישט ווער ס'זאל זיך אננעמען פאר אים, איז עס אן עוולה, ס'איז מיאוס ביים אייבערשטן, אז דו נעמסט א צוקלאפטן מענטש וואס ער איז מחויב מלקות און דו געבסט אים אן איבעריגן שמיץ, לא תחסום שור בדישו, דו האסט נישט קיין רחמנות אויפן אקס, וואס ער קען זיך אויך נישט אננעמען פאר זיינע אייגענע אינטערעסן, און א ברודער וואס ער וויל נישט אויפשטעלן א שטוב פאר זיין פארשטארבענע ברודער איז מיאוס ביים אייבערשטן, און די פרוי וואס זי האט געשיקט איר האנט מיט א עזות מצח, און די פאפערישע משקלות, ס'גייט ארויף אויף אלע זאכן אינאיינעם, אז דאס איז אלעס א תועבה. פסוק י ז, די פרשה פון מחיית עמלק, זכור, געדענק, את אשר עשה לך עמלק, וואס עמלק האט דיר געטון בדרך אויפן וועג בצאתכם ממצרים, ווען איר זענט ארויס פון מצרים. זאגט רש י, זכור את אשר עשה לך, שטעלט זיך רש י וואס איז די סמיכות פון דעם מיט די פריערדיגע פסוקים, ווייל באמת די לעצטע פסוק פון כי תועבת ה' אלקיך וואלט געדארפט שטיין נאך פסוק י"ג און י"ד ווי ס'שטייט אז מ'טאר נישט האבן קיין אבן ואבן איפה ואיפה ווייל דאס איז א תועבה, און נאכדעם וואלט ער געדארפט שרייבן די אבן שלימה וצדק למען יאריכו ימיך, אבער די תורה האט עס ספעציעל אזוי אויסגעשטעלט צו מודיע זיין אז אם שקרת במידות ובמשקלות, אויב דו פאפסט ארום מיט די מאסן און די וואגן, הווי דואג מגירוי האויב זאלסט דיך דאגה'נען אז דער אויב דער פיינט וועט זיך קומען רייצן מיט דיר, שנאמר, מאזניים מרמה תועבת השם, שטייט אין משלי, פאפערישע משקלות זענען מיאוס ביים אייבערשטן, וכתיב בתריה שטייט א פסוק דערויף, בא זדון, עס קומט דער בייזוויליגער רשע ויבא קלון און ער ברענגט מיט זיך א שאנדע. דער רמב"ן ברענגט דא, פון מדרש, פון ספרי, אז זכור מיינט בפה, מען דארף דערמאנען מחיית עמלק מיטן מויל, זאגט ער איך ווייס נישט צו דאס מיינט אז מען דארף דאס ליינען בציבור, און דאס וועט זיין א רמז אין די תורה אויף דעם וואס חז"ל זאגן אז די צווייטע פרשה פון די ד' פרשיות דארף מען ליינען זכור, ס'וועט אויך זיין א סמך אויף מקרא מגילה פון די תורה. אבער והנכון בעיני זאגט דער רמב"ן אז דער פשט איז אז מען טאר קיינמאל נישט פארגעסן וואס עמלק האט געטון פאר אידישע קינדער, און מען דארף דאס האלטן אין איין דערמאנען מיטן מויל און זאגן פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך פאר אלע דורות, עטס זאלטס וויסן אז אזא מין שונא ווי עמלק האבן אידן קיינמאל נישט געהאט, ער איז אנגעקומען ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, ער האט זיי באטראפן פלוצלינג און ער האט געטון מיט זיי שענדליכע אקטן, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן מען זאל אים אויסראטן, מכל וכל נישט איבערלאזן פאר אים קיין שם ושארית אפילו זיינע בהמות האט מען געדארפט הרג'ענען ס'זאל נישט דערמאנט ווערן זיין נאמען, איז ווי לאנג מען קען נישט אינגאנצן אויסראטן זיין נאמען דארף מען האלטן אין איין דערמאנען מיטן מויל און נישט געדענקען און נישט פארגעסן אין הארצן די מעשים פון עמלק, וואס דאס וועט מיטגיין מיט אלע דורות יעדער איינער זאל וויסן וואס עמלק האט געטון פאר אונז און פאר דעם האט דער אייבערשטער געהייסן אז מען זאל אים אינגאנצן פארמעקן פון דער וועלט. פסוק י"ח, אשר קרך וואס ער האט דיך באטראפן בדרך אויפן וועג, ויזנב בך, טייטשט די תרגום און ער האט געהארגעט אין דיר, כל הנחשלים אחריך, די אלע וואס האבן זיך פארשפעטיגט נאך דיר, די אלע שוואכלינגען, הנחשלים איז א לשון פון נחלשים, די אלע וואס האבן נישט געהאט קיין כח מיטצוגיין מיט די מחנה ישראל, אדער ווי רש"י זאגט צוליב זייערע עבירות זענען זיי ארויסגעפאלן פון די וואלקענעס שטייט אין תרגום יונתן אז דאס איז געווען די שבט דן וואס האבן געהאט מיט זיך עבודה זרה זענען זיי נישט געווען אין די וואלקענעס האט עמלק געהאט א שליטה אויף זיי ואתה עיף און דו ביסט געווען פארמאטערט אויסגעדארשטעט ס'איז געווען אין רפידים ווי די אידן האבן נישט געהאט קיין וואסער ויגע ביסט געווען אפגעמוטשעט פון די שווערע וועג ולא ירא אלוקים דער עמלק האט נישט מורא געהאט פונעם אייבערשטן נאך א פשט, ולא ירא אלקים גייט ארויף אויף אידן, ווען אידן וואלטן געהאט יראת שמים, וואלט עמלק נישט געהאט קיין שום שליטה אויף זיי, די סיבה וואס עמלק האט געקענט געוועלטיגן אויף די אידן איז געווען ווייל זיי זענען געווען פארמאטעט פונעם וועג, און אויך ווייל זיי האבן נישט מורא געהאט פונעם אייבערשטן. זאגט רש"י אשר קרך בדרך, ברענגט רש"י דריי טייטשן אויף דעם, איינס אז ס'איז א לשון מקרה, ס'איז געווען א טרעפינג, די אידן האבן זיך בכלל נישט גערישט אויף דעם, זיי האבן בכלל נישט געוואוסט אז עמלק פלאנט זיי איבערצופאלן, ממילא האבן זיי זיך נישט געקענט צוגרייטן אויף דעם. דבר אחר לשון קרי וטומאה, ס'איז אויך א לשון פון טרעפינג, אבער ס'מיינט א לשון פון קרי וואס ער האט זיי מטמא געווען, שהיה מטמאן במשכב זכר. דבר אחר איז א לשון קור וחום, א לשון פון קעלט, ער האט דיך אפגעקילט. צננך והפשירך מרתיחתך, די אידן זענען געווען א בריעדיגע ארטיקל, מענטשן האבן געציטערט זיך אנצוהייבן מיט זיי, שהיו כל האומות יראים להילחם בכם, די אלע פעלקער האבן מיטגעהאלטן קריעת ים סוף יציאת מצרים מ'האט מורא געהאט אויפצוהייבן א האנט קעגן אידן, און ער האט דיך אפגעקילט און לויליך געמאכט, ובא זה והתחיל, ער איז געקומען און אנגעהויבן והראה מקום לאחרים האט געוויזן מיט דעם א פלאץ פאר אנדערע אז זיי האבן יא א געלעגנהייט צו מאכן מיט ענק מלחמות. משל לאמבטי רותחת א הייסע וואנע, שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, קיינער קען נישט אריינגיין אין דעם אזוי הייס איז עס, בא בן בליעל אחד איז געקומען עפעס א ליידיגייער, קפץ וירד לתוכה געבן א שפרינג אריין דערין, אף על פי שנכווה, אפילו ער האט זיך טאקע אפגעבריעט אבער הקרה אותה בפני אחרים, ער האט עס אראפגעשטעלט פאר אנדערע כאילו דאס איז א קאלטע זאך און מענטשן האבן ווייטער פרובירט אים נאכמאכן און אריינגיין. ויזנב בך, טייטשט רשי מכת זנב, ער האט געשלאגן דעם וויידל דעם סיום הגוף, חותך מילות וזורק כלפי מעלה, ער האט אראפגעשניטן די אבר המילה און ער האט עס געווארפן אויף ארויף, ער האט מיט דעם מטיח געווען דברים כלפי מעלה, ער האט געזאגט פארן אייבערשטן, דו האסט געוואלט, די מילה פון אידישע קינדער האסט געגעבן א מצוות מילה, ס'האט זיי גארנישט אויפגעטון, ס'האט זיי גארנישט געהאלפן, קוק ווי איך האב א שליטה אויף זיי, האסט געדארפט די מילות, דא האסט עס, אזוי האט ער פארשעמט אידישע קינדער, און ער האט זיי מטיח געווען דברים כלפי מעלה, כל הנחשלים אחריך, חסרי כח מחמת חטאם, שהיה הענן פולטן, מענטשן וואס האבן נישט געהאט קיין כח, וואס צוליב זייער עבירה האט זיי די וואלקן ארויסגעווארפן,

ולא ירא עמלק אלקים מלהרע לך, עמלק האט נישט מורא געהאט פונעם אייבערשטן אז ער זאל נישט שלעכטס טון, צוליב דעם וואס דער אייבערשטער ווייזט כסדר ווי ער טוט פאר דיר ניסים ונפלאות, ער האט זיך נישט דערשראקן פון דעם. פסוק יט, וויבאלד עמלק איז געקומען אויף דיר ווען דו ביסט געווען פארמאטערט, זאלסטו אויסווארטן ביז דו וועסט זיין רואיג, דעמאלס וועסטו האבן די אויבערהאנט והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך מסביב, ווען דער אייבערשטער וועט דיר מנוחה געבן ער וועט דיך געבן א רואיגקייט פון אלע דיינע פיינט פון ארום און ארום, דו וועסט שוין האבן איינגענומען ארץ ישראל און זיך באזעצט דארט מיט א רואיגקייט, בארץ אין דעם לאנד אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה לרשתה וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער גיבט פאר דיר אן ארבטייל איר צו ארבן. דעמאלטס, ווען דו וועסט האבן הרחבת הדעת און מנוחת הנפש, זאלסטו דיך אויפהייבן און מאכן א מלחמה מיט עמלק, תמחה זאלסט פארמעקן את זכר עמלק די געדענקעניש פון עמלק מתחת השמים פון אונטערן הימל, פון העכערן הימל זאגט דער אייבערשטער וועל איך אים פארמעקן, מחה אמחה שטייט אין פרשת בשלח, דער אייבערשטער זאגט איך וועל אים פארמעקן פון אויבן, און דו וועסט אים פארמעקן פון אונטערן הימל, לא תשכח דו זאלסט נישט פארגעסן דאס צו טון, און דו זאלסט נישט פארגעסן די אלע מעשי תעתועים וואס ער האט דיר געטון, וואס צוליב דעם קומט זיך אים אז מען זאל אים פארמעקן. זאגט רש"י תמחה את זכר עמלק, אזוי ווי שמואל הנביא האט טאקע איבערגעגעבן פאר שאול המלך בדבר השם, מאיש עד אישה, סיי א מאן, סיי א פרוי, מעולל ועד יונק, סיי א גרעסער קינד, סיי א קלענער קינד, משור ועד שה, אפילו די בהמות, די אקסן מיט די לעמעלעך, שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, די נאמען פון עמלק זאל נישט געדענקט ווערן און דערמאנט ווערן אפילו אויף א בהמה, לומר צו זאגן בהמה זו משל עמלק היתה, די בהמה, האט אמאל באלאנגט פאר עמלק, אזוי ווייט דארף מען אויסראטן עמלק מכל וכל, לא תשכח.